היינט איז דינסטאג פרשת כי תבוא, השקיפו ממעון קדשך, יעצט ווען מען ליינט די תורה זאלט עטס אכטונג געבן אז מען זאל זאגן השקיפו נישט השקיפו, יעצט דאס איז די שיעור פון די וואך, אז מען וועט טרייען וועט מען מאכן פאר ראש השנה נאך א שיעור אויב מען וועט האבן צייט און מען וועט האבן די געלעגנהייט, ווייל ס'איז זייער וויכטיג אז מען זאל געדענקען איין זאך, איך גיי ענק יעצט אויסזאגן בקיצור גאנץ כוונת הארי אויף תקיעת שופר אין איין זאץ. אז א פרוי וואס האט קינדער אין שטוב זאל נישט איבערלאזן קיין בעיביסיטערס, ס'איז דא א מנהג מען לאזט איבער א זיבן יעריג מיידל מיט פיר קליינע אינפענטס, זי ווייסט נישט וואס צו טון, נאכדעם איז דא נאך א מנהג וואס מען טוט אז די פרוי מוז גיין הערן תקיעת שופר, זי מוז נישט, ס'איז נישט דא אזא הלכה אז א פרוי איז מחויב בתקיעת שופר ווען זי וואטשט אירע קינדער, דאס איז א פשיעה, כ'על ענק זאגן בעסער, יונגעלייט זאגן איך קען נישט ווייל מיין ווייב זי איז א קימפעטארין, זי איז נישט אינדערהיים. זי איז נישט דא, וואו וועל איך הערן תקיעת שופר, זאג איך דו ביסט אויך פטור פון תקיעת שופר, דו וואטשסט א אידיש קינד, רבותי מאכטס נישט פון עיקר א טפל און פון טפל א עיקר, איין רעיפ איז ארגער ווי די גאנצע נישט הערן תקיעת שופר. די וואך איז נסתלק געווארן פון אונז איינער פון די גרעסטע צדיקים וואס האבן געוואוינט אין אמעריקע אלע יארן, א שייגעץ טמא טמא רשע מרושע. ישעי' יענקל, סקולענער רעבנס זון, איך מיין ער איז געווען שוין יעצט דא אויך סקולענער רעבע, און א משוגענער א צודרייטער, לא קרא ולא שנה, גארנישט מיט גארנישט, נאר איין זאך וואס ער האט געטון איז מורא'דיג, ער האט ארויסגעגעבן בריוון קעגן מענטשן, קעגן מענטשן, ער האט ארויסגעגעבן א בריוו אויף מיר אז איך טאר נישט דאווענען אין קיין שום שול, אויף דעם חשבון האט מען מיך נישט אריינגעלאזט יארן, שוין צוויי און צוואַנציק יאר וואס איך וואנדער ארום פון שול צו שול און מען לאזט מיך נישט אריין. אז איך וויל דאווענען מיט א מנין מוז איך פארן אויף מאנהעטן, שבת קען מען נישט פארן אויף מאנהעטן מוז איך וואקן, ענדליך האב איך מיך שוין געטראפן א שול וואס הייסט בית יעקב אוהב שלום, וואס דעמאלטס ווען איך בין אריין געגאנגען דארט דאווענען איז געווען זיבעציג אדער אכציג אדער ניינציג פראצענט מחלל שבת בפרהסיא, שוין איך האב געקלערט אז ס'איז בעסער אז מען זאל וויסן כאב עפעס א שול ווי צו דאווענען, די גמרא זאגט אז ווען איינער האט נישט די ד' מינים ער טרעפט נישט קיין אתרוג זאל ער נישט ברענגען קיין פריש און נישט ברענגען די אלע אנדערע פרוכטן, ס'זאל נישט פארגעסן ווערן דער ענין פון אתרוג. איך האב נישט געוואלט דאווענען אינדערהיים אזויפיל יארן, איז אין די וואכן האב איך געוואקט די ברידזש אדער געפארן מיטן טרעין אדער מיטן באס. שבת איז מיר געווען א, אמאל ווען ס'איז געווען א ספארט, כ'האב עס געקענט מאכן, איך בין געווען יונגער, שפעטער איז מיר געווארן שווערער, כ'האב נישט געקענט, בפרט איך האב געדארפט גיין צוויי מאל א שבת, פארשטייסט? נישט צוויי מאל נאר דריי מאל, פרייטאג צו נאכטס אויך. און דאס איז אלעס לעילוי נשמת הרב רבינו הקדוש וק ה. טוער דער דברי יואל, ער האט זיי אויסגעלערנט אז ער איז אריין געקומען אויף ווילימסבורג איז ער געווען באלעבאס, ער איז געווען דער לעצטער וואס איז אריין געקומען דא, מ'האט אים אריין געלאזט דא ווייל מ'האט אים אין ארץ ישראל נישט געוואלט אויפנעמען צו זיין ירושלימ'ער רב ביי די עדה החרדית, איז ער געקומען ווי אן אויסגעפראסקעטער, האט ער געהאט חסידים זיך געגאנגען שלאגן פאר אים, שוין זיי האבן זיך אפגעשלאגן פאר אים, דאס איז געווען דאס רשעות. איך האב געדאווענט איבער דרײַסיק יאר אין סאטמאר, איך בין געווען א מעמבער, איך האב געצאלט יעדעס יאר מיין מעמבערשיפ, עס איז אנגעקומען דארטן צוויי משוגעים איינער הייסט יצחק לבנה שטערן, דער שייגעץ וואס ער האט זיך איינגערעדט אז ער האט דא משמרת הצניעות, מען האט אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד, מען האט נישט געוואלט פון אים ליידן, ס'איז געווען דארט א אינגערמאן וואס איז נכשל געווארן מיט א גויטע, און ער האט געשריגן צו דעם בית דין, איך בין נכשל געווארן, ס'וועט מער נישט געשען, ניין ער מוז אים ארויס ווייל ער וויל ווייזן ער איז בעל הבית אין שטאט.

צו מאנטריאל יארן צוריק, ס'איז דא איינער וואס ער האט געגעבן דארט א הכשר אויף א מקווה, ס'איז געווען אמאל קוים נאך איך מיין ס'איז נאר געווען קוים א מענער מקווה, ס'איז געווארן נאכדעם א פרויען מקווה, און ס'איז געווען אין א יונג איזריעל אין מאנטריאל, איך בין אריין געקומען דארט און איך האב געזען אז ס'איז א פסלע מקווה, אזויפיל פסולים געווען דארטן, איך האב אויף אלעם געכאפט פיקטשערס ווייל. וואס א רב איז דאס ווייס איך, מיר זאלן אזוי מורא האבן פארן אייבערשטן ווי זיי האבן מורא אז מען זאל זיך כאפן מיט א שייגעץ שטיק, אלע עריות שבתורה זענען זיי מתיר פאר דעם, און שוין. קיצור, ס'האט נישט געדויערט לאנג, איך האב מיך נישט געפוילט, כ'האב געדרוקט צעטלעך, פעידזשעס, ס'איז געווען אזוי אויף אידיש, אויף ענגליש, און אויף, אין מאנטריאל רעדט מען, זייער עיקר שפראך איז פרענטש, האב איך עס געדרוקט אויף דריי שפראכן, כ'האב מיך נישט געפוילט, כ'בין געגאנגען צו די מקווה. דעמאלטס ווען די פרויען דארפן קומען אין מקווה, און כ'האב מיך אפגעשטעלט דארטן אויפן פעד, אויפן פעד, אויפן וואק, און כ'האב יעדע פרוי געגעבן אין די הענט א צעטל, כ'האב איר געזאגט איר זאלט וויסן, איר גייט נוצן א מקווה וואס איז נישט כשר, נוצט עס נישט, גייטס אוועק. שוין, איך האב דאך זיכער געוואוסט אז יעדער וועט לאכן פון מיר, זאגן משוגענער, שוגענער, כ'האב דאך דא איינער וואס האלט מיך אין איין זאגן שוגענער, שוגענער, משוגע ביסטו, נאר וואס, איך לאך מיך אויס, וואס וועסטו מיר טון? האט זיך עס אנגעהויבן ארומצודרייען, איז די ערשטע נאכט זענען געווען בערך פֿינף און פֿערציק פרויען, ווייל איך ווייס וויפיל צעטל כ'האב אויסגעטיילט, און עס איז געווען א נס פון השמים, איין אידישע טאכטער איז נישט אריינגעגאנגען, נישט נאר איינער נישט, איינער יא, ניין קיינער נישט, דעי אל וואלקט עוועי, און כ'האב יעדן געזאגט אז אצינד זאל איך ענק זאגן וואו ס'איז דא א כשר'ע מקווה דא, ס'איז געווען דעמאלטס די מקווה די. פאפא מקווה, די בעלזע מקווה, קיצור פאפא רב איז געווען דער בעל מכשיר, און יעדער פרוי האט מיר געזאגט אונז ווייס מיר, אונז האבן מיר נאר גענוצט דאס אז ס'איז נענטער אבער אז ס'איז נישט כשר גייען מיר אוועק. די צווייטע נאכט איז געווען איך געדענק נישט פונקטליך וויפיל, כ'האב דאך אויסגעשריבן ערגעץ דאס אלעס, ווייל כ'ווייס וויפיל צעטל כ'האב פארטיילט, בערך צען, אויך קיין איין פרוי נישט אריין. די דריטע נאכט איז שוין נישט געקומען נאר איינס אדער צוויי פרויען און זיי האבן אלע געזאגט אונז האבן מיר שוין געהערט און אונז גייען מיר אוועק יעצט. דער דזשיבאוער האט עס נישט געקענט נעמען מיט פאלדינג הענדס, האט ער אנגעהויבן צו פארפירן, וויפיל מער ער האט פארפירט האט ער זיך אריינגעשלעפט אין טינופת, ווייל איך האב געהאט פיקטשערס פון יעדע זאך, ווייל דו קענסט דאך די סאפער, איך קען דאך די חיות נאך פון סענד סטריט, ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט אזוי, ס'איז אזוי, ס'איז דא א לעבעדיגע פיקטשער, דאס איז עס, קענסט עס מכחיש זיין? גיי יעצט אריין אין מקווה וועסטו זען די זעלבע פיקטשער. זיי דר'עטליג איז געווען אלע יארן, למעשה האט זיך די מקווה צוגעשפארט, אפאר וואכן שפעטער קאלט מיך אפ א פרוי אז א איד האט געגעבן א נדבה ד. און זי וויל אז איך זאל קומען בויען די מקווה, און זי וויל אויכעט וויסן א ביל וויפיל איך בין דארט געווען, וויפיל וואכן ס'האט מיך געקאסט צו זיין דארטן אין עפעס א האטעל, ווייל כ'האב דאך פארטיילט צעטלעך, און זי וויל עס מיר באצאלן. זאג איך, לאמיך אייך זאגן, די גרעסטע באנק אין קענעדע הייסט טאראנטא דאמיניאן בענק, טי. די. אז דו געסט מיר די גאנצע סיטי בענק פון ברוקלין פון אמעריקע, און טאראנטא דאמיניאן בענק פון קענעדע, איז נישט באצאלט די זאך וואס איך האב געטון, דו קענסט עס נישט באצאלן, דאס קען.

קאפאלענער רבי, דער שייגעץ טמא האט געוואוסט פון די מעשה ווייל ער איז דארט געווען, אבער ער האט מיט געטאנצן מיטן דזשובויער, ווייל ער האט געמיינט דער דזשובויער העט זיין שטערקער. שטייט אז דא איז פארגעגאנגען. נאכדעם איז געווען נאך א זאך, ער האט געהאט עפעס א איד וואס האט געדאווענט ביי אים אין די קהילה, יענער איז געווען א איידעם,

דערפאר האב איך אזא ברייטע שפראך, איך לאך פון ענק, עטס האטס גארנישט וואס צו פארקויפן. סאו יעצט איז געגאנגען שא יענקל האט אפגעפייגערט, ברוך השם איך האב געשיקט מעסעדזשעס, דאס וויסן דו האסט מיך מבזה געווען, נישט מיך נחום ראזענבערג פער סע, דו האסט מבזה געווען א איד וואס האט זיך געשלאגן פאר די קינדער'ס רעכטן, אז די קינדער, קודם אז די מאמע זאל נישט האבן קיין פסול'ע מקווה, און נאכדעם אז מען זאל נישט טאטשן די קינדער ביים פיפיג. דאס איז דאך געווען א הפקר וועלט, אין וועלכע מקווה האט מען נישט געטאטשט וועם מען האט געוואלט. געהאט. שוין, דאס איז געווען. האב איך געזאגט, איך העל עס אפשטעלן. האבן זיי געזאגט, דו קענסט נישט, ביסט נישט גענוג שטארק, א שטארקע רבי שמעבע. זאג איך אוי, דער רבי האט קיין גוטס פאר דער וועלט נישט געברענגט, ער איז געווען איין שטיק חורבן. ווען מען האט געוואלט כשר'ן אין א וויילע, האט דער רבי עס גע'כשר'ט. אהרן איז נאך גרעסער פונעם רבי, מען דארף נישט כשר'ן, ער געבט ארויס שחיטה מיט דערות און יעדער פאלט פאר עס. אהרן, ס'איז שחיטה מיט דערות? דו שייגעץ טמא! דו ווייסט דאך יא. אז אמאל דורכגעפארן א לעבעדיגע טשיקן און אפגעשטעלט די טשעין, האט דער שוחט, איז אזוי ווי נישט נחום וויינשטיין, כ'ווייס נישט וועלכער שייגעץ איז געווען דיין אפגאט דעמאלטס, האסט עס נישט אנגענומען פאר א איסור, דו טמא'ניק וואס דו ביסט, דו ביסט אזוי ווי דיין טאטע, מאכל נבילות וטריפות געווען יארן פאר כלל ישראל. א איד האט מיר אמאל דערציילט, חזון-איש האט אים געפרעגט וואס טוט ער פאר פרנסה, קומען פון אמעריקע, זאגט ער, קודם האט ער אים געזאגט איך טו גארנישט, זאגט ער נו נו, בקיצור, איר דארפט עפעס טון, זאגט ער, רבי כ'וועל זאגן די אמת, ס'איז דא א. זאך דאס הייסט בויען מקווה'ס אין אמעריקע און איך בין דער וואס ס'שטיצט עס, זאגט ער אזא גן עדן וואס דער אייבערשטער האט דיר אנגעגרייט האט ער נאך נישט באשאפן, ער באשאפט עס יעדן טאג מער און מער, און האלט דיך ווייטער שטארקן און אנהאלטן, די זעלבע אויך אט אזאלעכע גהינום'ס וואס דער אייבערשטער האט אנגעגרייט פאר סאטמאר רבי'ן מיט די חסידים מיט אלע שייגעץ שטיק, נאך נישט באשאפן געווארן, ס'בויעט זיך נאך יעצט, ס'נאך היינט דא קינדער וואס דרייען זיך ארום אז מ'האט זיי מאלעסטעט מיט צוואנציג און דרייסיג יאר צוריק, קיינער האט זיך נישט אנגענומען פאר זיי. איינער האט זיך אנגענומען דאס בין איך און איך האב ענק אלע אין דר'ערד, איך האב נישט ווי צו דאווענען, איך דארף נישט דאווענען, דו ווייסט די מעשה, איך פלעג פארציילן א מעשה, דער הייליגער קדושת לוי האט געזען ס'איז דא גרויסע צרות און דינים אין הימל, האט ער געשיקט דעם גבאי און זאגן אין יענע יענע שול אויף יענע גאס, ביי סוף איז געווען אלע תפילות זענען פון דארט ארויף, גיי קוק דיך אום ווער דאס איז, קומט ער דארט אן, טרעפט ער א איד וואס האט נישט געקענט קיין עברי, נישט געקענט גארנישט, איז געווען א יתום יונגערהייט און ש. פרעגט ער אים, זאג, דו האסט געדאווענט דא ראש השנה יום כיפור? זאגט ער, יא. פרעגט ער אים, וויאזוי דאווענסטו? דו קענסט דאך נישט קיין עברי? זאגט ער, איך קען נישט דאווענען. איך עפן אויף די מחזור, איך זאג פארן אייבערשטן אזוי, איך קען נישט דאווענען, מיין מאמע האט נישט געלערנט מיט מיר, דו קענסט יא, איך וועל דערמישן די בלעטער, ווען כ'וועל דורכמישן אלע בלעטער וועט מען אהיים גיין, דו עסט דאווענען פאר אונז. דאס האט געמאכט אזא רושם אין הימל, אז דאס האט מעלה געווען דעם קדושת לוי'ס דאווענען אויך. פארשטייסט? איך זאג פאר די חברה, איך קען נישט דאווענען קיין שול, מ'ברענגט קינדער און איך לויף שרייען, איי נעם ארויס די קינדער, ווען זיי גייען אין טוילעט מאכט מען מיט זיי משכב זכר, מען נעמט זייער פיפיק און מען שטופט עס אריין אין דיין מחילה און דיין פיפיק אין יענעמס מחילה, וואט די העל איז אלל דיס, דאס איז די גרעסטע עבירה אין די תורה, נאר וואס נאובאדי ריעלי קעירס, יעצט דער סקולענער רבי דער פריעריגער, נישט דער וואס איז יעצט געשטארבן, און נישט זיין טאטע נאר זיין זיידע ער געהייסן רבי לעזער זיסיא, ער געווען זייער בידידות מיט מיר, נישט סתם, ויהי היום איין טאג איז געשען אז כ'האב געהאט א קינד, כ'האב געוואלט האבן א סנדק, בין איך. איך האב מכבד געווען מיין טאטן סנדקאות, מיין טאטע געגאנגען צו ר' לעזער זיסיא, מ'האט מיך מכבד געווען און איך בין אייך מכבד, און ער איז געקומען און ער איז געווען זייער צופרידן, ער האט געגעבן אסאך ברכות, איך פלעג פארן אלע יארן יעדעס יאר ראש השנה, נישט ראש השנה, אינמיטן יאר א פיר פינף זעקס מאל א יאר פלעג איך פארן אויף ארץ ישראל אויף מירון, מירון דאס איז געווען מיין פלאץ, ויהי היום, ער איז געווען דארטן מען האט געבויעט א מוסד, איך געדענק ווען דער סקולענער רבי איז געקומען פאר שבועות איז ער געקומען דארטן אויף ארץ ישראל, און איך געדענק ווי היינט האבן מיר געגעסן ביי עפעס א איד די סעודה, און די סקולענער רבי איז געווארן זייער דארשטיג ווייל די טשיז קעיק איז געווען זייער טרוקן, זאגט ער אזוי, באמת גייט אלעס על דעת בעל הבית, איך טאר נישט מאכן קיין ברכות, אלעס וואס דער באלעבאס געט דאס איז נכלל אין די קידוש און אין די ברכה וואס איך האב געמאכט, ס'איז אבער דא א פראבלעם, ס'שטיקט מיך די דארשט, יעצט אז איך זאל אים הייסן ער זאל מיר ברענגען א גלאז וואסער האב איך א שאלה צו איך מעג מאכן א ברכה דערויף. ווייל ער האט עס נישט געגעבן, איך האב עס געבעטן. האט ער געזאגט דער דין איז אבער א שינוי מקום דארף מען זיכער מאכן נאך א ברכה, זאגט ער פאר דעם איד דער בעל אכסניא איר האט אפשר נאך א צימער אויכעט, זאגט ער יא דארטן, און מען גייט אהין, ער געטוישט דאס פלאץ און האט דארט געמאכט א ברכה, מען האט געזען אז דער איד איז א בעל הלכה, ער איז עס געווען א איד וואס ער פלעגט ארום גיין צוטיילן זיינע פאשקווילן וואס ער שרייבט פאר אידישע טעכטער, קינדערלעך לאזטס נישט מען זאל ענק אנרירן אין ענקערע פרייוועט פלעצער, דעס איז נישט קיין דזשאוק, בחורים לאזטס נישט מען זאל אנרירן. ענקער פיפיק, ס'איז נישט קיין דזשאוק, און ער האט אזוי געוויינט און געוויינט, און לאזט נישט מ'זאל אריינשטופן יענעמ'ס פיפיק אין אייער תחת אריין, דאס איז די גאנצע תורה, דאס איז נאך פאר מ'הייבט אן די תורה, דער אייבערשטער האט געמאכט א חורבן אויף די גאנצע וועלט, ער האט אפגעוואשן די וועלט מיט וואסער פערציג טעג, ווייל ער גלויבט מטהר זיין די וועלט וואס די גוים האבן געמאכט א חורבן, האט ער ארויסגעגעבן ביכער, און ער האט מיטגערופן דעם צו אלע רבנים, ס'איז געווען א איד ימח שמו וזכרו, ביק. שטריק ביק, דער שטריק ביק האט געזאגט אה ס'איז מנוולת ס'איז מנוולת, ביק דו ביסט א חזיר געווען וועגן דעם האסטו געשריגן ס'איז מנוולת, שעים אן יו, דער איד האט עס פארטיילט יארן אין פלעטבוש, מ'האט עס געדרוקט און געדרוקט און געדרוקט, די סוף איז געווען אז ויהי היום איין טאג איז געגאנגען דער איד איז געווארן עלטער האט ער מיך אנגערופן איך זאל אריבער קומען צו אים אויף פלעטבוש און ער האט מיר געזאגט ר' נחום איך געב אייך איבער די מצוה איך זע איך ווער שוין אלט איך קען נישט מער איך געב עס אייך איבער. האב איך געזאגט איך נעם עס איבער מיטן גרעסטן כבוד, איך האב נישט קיין פראבלעם ארומצוטראגן די זאכן, ווייל סאקמער קאקמער קוקט קרום אויף מיר, איך קוק אויפן סאקמערער רב קרום, אז איינמאל א יאר ביי שובבי-וואבובים האט ער אנגעהויבן צו פארוואויוועווען, א גאנץ יאר האט ער געלאזט יעדן, פראבלעם איז אבער געווען אז שובבי-וואבובים איז די קערצטע שבתים, ס'ווערט זייער פרי ווערט מוצאי שבת, און דעמאלטס איז מען געגאנגען אויף לאומענס און אין די מאוויס, איבעראל! מיינסט אז די אמאליגע מיינע. חברים אין מיין עידזש זענען נישט געגאנגען אין די מאוויס, אבער זיי האבן געהאט א לייב תפילה, קודם זענען זיי געגאנגען אין די מאוויס, דער רבי האט עס פרובירט אפצושטעלן, אבער ווער האט אים געפרעגט דעם אלטן, איז למעשה ס'איז געווען צרות די גאנצע צייט, פאר ער איז געשטארבן האט ער עס מיר איבערגעגעבן, און ער האט עס מיר געגעבן, כ'האב עס שוין איבערגעדרוקט אפאר מאל, כ'האב עס שוין איבערגעזעצט אויכעט, כ'האב געהאט איינער וואס האט מיר געהאלפן עס איבערצוזעצן, ווייל איך קען נישט אזוי גוט אידיש. און מען טוט וואס מען קען, נו איך זעה אזוי ווי סאטמארע זאגן נחום ראזענבערג משוגע, משוגע ביסטו מיטן דברי יואל, די גרעסטע משוגעים געווען, ער האט געהאט אן א פעלד וואס ער קען איינהאקען און זייען ס'זאל וואקסן, ער איז געווען ביזי מיט א משוגענע זאך, ס'האט אים גענודזשט דעם קאפ, די ציונים ימח שמו, די ציונים ימח שמו האבן מער תורה ווי דו, איך בין געווען אמאל, איך האב געמאכט דארט א מקווה, בין איך געווען דארטן אפאר וואכן, בין איך געווען אין א שטאט. און אין די שטאט האט מען מיר געזאגט איך זאל קומען זאגן דרשות, הער אהן, איך בין ארום געגאנגען, איך גיי, איך האב נישט קיין מורא פאר קיינעם, בין איך געוואויר געווארן אז דארטן איז דא פינף און ניינציג טויזענט קינדער, יונגלעך און מיידלעך דא אין די שטאט, וואס מען לערנט מיט זיי תורת השם, זאל איך זאגן אז דער סאטמארער רבי געווען דער גרעסטער? עס האט אים נאך געפעלט אסאך צום שלימות, נאר וואס, יעדער טוט, קיינער האקט נישט, הו, הו, איך בין דא, אזוי זאגט די גמרא. איסתרא בלגינא,

קאלענער האט געוויסט אז איך האב באקומען פון יענעם איד די אלע כתבים, ער האט אלעס געוויסט, איך האב נישט געוואלט גנב'נען פון קיינעם, דער שייגעץ טמא האט זיך אויפגעשטעלט און ארויסגעגעבן א בריוו אז מען זאל מיך נישט אריינלאזען קיין שום שול צו דאווענען, דו שייגעץ איך האף אז מען לאזט דיך ערגעץ אריין יעצט אין גן עדן צו אין גיהנום דארטן ווי דו גייסט פאולן, שייגעץ טמא ווער ביסטו? דאס איז געווען סאקמער מיט זיינע חסידים, סתם נעמען א מענטשן און ארויסווארפן, געקומען צו מיר צו יצחק לבנה שטערן הייסט ער, ער האט משמרת א. פיפיק, איך זאל ארויסגיין פון שול, און ער נעמט א שפיז, ער נעמט א שירעם און זאגט איך וועל דיך שטעכן מיט דעם שפיז אז טאמער דו גייסט נישט ארויס, זאג איך אים איך גיי גערן ארויס דארפסט מיך נישט שטעכן, מיר נישט קיין יחוס דא צו דאווענען, אונז האמיר דא א רב וואס ער הייסט חזקאל תשעה באב, חזקאל טייטלבוים. ער האט בועל געווען, וואס הייסט ער האט בועל געווען? זיין שוועגער, נישט חיבוק און נישוק. ער האט זי בועל געווען, און נאכדעם איז ער געלאפן צו א רב וואס האט זיך געזען ס'איז ביטער דער מצב, ס'איז געלאפן צו א רב, איז געווען א גביית עדות, און די גביית עדות איז געווען אז ס'איז געווען באונס, און ממילא מעג זי צוריק גיין צו איר מאן, האט דער רב נאך געזאגט ווען ס'זאל זיין דיין שוואגער זישע כץ וואלט ער נישט געטארט צוריק גיין, ווייל זישע כץ איז א כהן און איז אפילו באונס אויכעט אסור, אזוי האט אים דער רב געזאגט, איז ממילא האסטו א פראבלעם יעצט, אז וואס? אז איך טאר נישט דאווענען אין קיין שום שול, וויאזוי מעג חזקל? תשעה באב זיין א רב אין סאטמארער בית מדרש, ער איז א רב, ער איז יוצא געוויסע זאכן פארן ציבור, ער מעג נאר איך נישט, פארוואס ער הייסט טייטלבוים וויל איך דיר זאגן, אזא פנים האט געהאט דער דברי יואל, דער זעלבער טייטלבוים, כ'זאג נישט אז ער האט געוואוינט מיט אשת איש, אבער נאט א קלין גאי, ער האט געבעקט זיינע מענטשן, לאמיר גיין יעצט ווייטער, און וואס איז געשען איז אזוי, זיי זענען געגאנגען, זיי האבן משוגע געמאכט זייערע רבנים, זיי האבן געמיינט יעדער וועט זיך דערשרעקן פאר זיי, מ'האט גענומען און געמאכט א גאט. פון דעם סקוקוקוקוקולענער, אגעין א קראנקער משוגענער, און נישט געווען געזונט אויך נישט, און מ'וועט מאכן פון אים א גאט, און יעדער וועט זיך דערשרעקן, יעדער ביי אונז וואס האט א זויערן פנים, דער ווערט הייליג, קען זיין וועגן דעם האט מען גענומען חזקאל טייטלבוים, חזקאל תשעה באב אויך, כאטש ער האט בועל געווען זיין שוועגערין, ער האט אויך אזא זויער פנים, נישט נאר דאס, זיין דאווענען גייט אויך אזוי, געדענקטס איך פלעג זאגן די שירה, ומאורנו יאיר, ער גייט. משוגענע חיות. למעשה איז געשען אזוי אז איך האב זיך אויסגעלאכט פון זיי און איך בין געבליבן דא, איך האב זיי נישט געפרעגט, איך דאוון נישט אין סאטמאר, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט סאטמאר, איך האב א פראבלעם צו דאווענען מיט זיי, ווייל אויסער דעם וואס איז געווען חזקל תשעה באב, חזקל טייטלבוים איז די רב, איז געווען דארט איינער חזקי ראזענבערג וואס ער האט געהאט אזא לאנגע ערווה לענגער ווי אן עלעפאנט'ס נאז, אין יעדן קינד'ס מחילה איז ער אריינגעקראכן, און איך האב געזאגט זיין טאטן צענדליגע מאל. טאטע האט געזאגט כ'האב אים שוין אנגעזאגט ער טאר נישט ארויף גיין אויבן אין די באנגעלאוס, זאג איך מיר וואס איז דא אין די טוילעטס? וואו וועסטו אים טרעפן? אייביג אין טוילעט! ער זעט וויאזוי זאלן קינדער אראפ גיין אין טוילעט, ער פלעגט צו זאגן ס'מיר זייער שווער אראפ צו טראגן די האנטוכער, העלפטס מיר צו! און אזוי האט ער זיי אראפגעכאפט אונטן און נאכדעם האט ער געטון מיט זיי וואס ער האט געוואלט, ס'איז דא צענדליגע וויקטימס וואס זיי וויינען נאך היינט. בקיצור, יו העוו א לאט אוו ווארק טו דו יעצט, איין שטיק בלאף גאנץ סאטמאר, איין שטיק בלאף ענקער גאנצער חינוך, און נישט נאר סאטמאר, בעלז איז אויך די זעלבע חאזעריי. יעצט די גמרא זאגט אז משיח וועט קומען עס וועט זיין אדער כולו זכאי אדער כולו חייב. דא ביי אונז קען מען זאגן וויליאמסבורג און אין אלע אידישע קהילות וויאזוי מען האט געלאזט מען זאל הרג'נען קינדער פאר גארנישט, זיי האלטן אין איין קומען צו מיר זיך וויינען, ס'דא וואס איז שוין אלט פופציג און זעכציג יאר דעי דידנט געט אווער איט יעט. נאך קיינער זאגט גארנישט פארוואס? נחום ראזנבערג איז א חזיר? ער רעדט פון דעם? אים וויל איך צוריק קומען יעצט צום סקוקוקוקוקולענער רבי'ן ער איז לא קרא ולא שנה ולא שימש תלמידי חכמים ער האט משמש געווען דעם אין מאנטריאל דעם פערלמוטער מיט נאך אפאר סקולצער ער האט געמיינט אז ער האט אונז קענען פירן ביי די נאז אזוי האט די בהמה געמיינט ער איז טאקע א בהמה געווען און ער האט און דאס האט ער נישט געלייקט דאס און דאס און דאס איז נישט צניעות'דיג ווער האט דיך געפרעגט הייב אן צו זאגן אזוי ווי דיין זיידע הענננ

קינדער, און אין די אלע מקוואות וואס מען האט געטאטשט קינדער, דארט ארויסשטעלן א צעטל, וואטש די קינדער! ער האט א פראבלעם געהאט מיט מיר? איך האב אים בכלל געקענט אפילו דעם בהמה? איך האב אמאל געטון פאר זיין טאטן א גרויסע טובה, איך האב אים געברענגט א גביר, מען האט אים געמאכט א גרויסן באנקעט פאר חסד לאברהם, היינט וואלט איך עס נישט געטון, ווייל חסד לאברהם האט מען שוין ליקווידירט, מען האט געזאגט אלע קינדער זאלן גיין אין טרער, מען ברויך אים נישט האבן, און וואס האט מען געטון? ער האט געבויעט פאר יעדן זון, פאר יעדן. שערצל וואס ער האט געהאט האט ער געבויט א בית מדרש דא און אין ניו דזשערסי און דארט און דארט דאס אלעס וואס ער האט געטון ער האט באגנב'עט אידישע יתומים מיט אידישע אלמנות איך האף אז מען וועט אים דארט ערגעץ טרעפן א גוטן גיהנום ווי מען וועט אים קענען האלטן כאטש אויף הונדערט יאר סאו דאס איז דער הספד וואס איך זאג אויף דעם סקוקוקוקולענער. אבער כ'האב געוואלט רעדן אביסל וועגן דעם ענין פון שמחת חתן וכלה, מענטשן גייען משמח זיין חתן וכלה אדער מען גייט זיך משמח זיין ביי די ברידער פון יוסף שטייט וילכו זיי זענען געגאנגען לרעות את עצמן זענען זיך געגאנגען אויספאשען זיי זענען געגאנגען וועגן דעם האבן זיי געהאט אזא דורכפאל מיט די פרשה פון יוסף הצדיק זיי זענען נישט געגאנגען צו טון דארט מצוות און מעשים טובים אז מען גייט פאר זיין אייגענע געברויך גייט עס נישט גוט יעצט מען מאכט א שמחת חתן כלה איז זייער א שיינע זאך עס מוז אבער זיין אויסגעהאלטן על פי גדרי הצניעות איך האב גערעדט מיט עלטערע רבנים שוין יארן צוריק. גערעכט. די איינציגע וואס האבן זיך באמת אויפגעפירט צניעות'דיג איז געווען די פאר חסידים פון ווילימסבורג פון בארא פארק די אנדערע, איך ווייס אפילו גרויסע ראשי ישיבות, רב שניאור קאטלער, רב אהרן קאטלער, די אלע זענען געזעסן אויף חתונות ווי מען האט געטאנצט בתערובות, עס האט ארום געטאנצט דער חתן ארום די כלה, די כלה ארום דעם חתן, מיט די שושבינים, עס איז א לצנות געווען די גאנצע זאך, יעצט אין די ראשונים ווערט געברענגט אז מען זאגט נישט שהשמחה במעונו, אז עס איז דא א פרייד, א שמחה, אויבן אין הימל, מען זאגט עס נישט, טאמער ס'איז דא תערובות, ווייל ס'איז נישט קיין שמחה, ס'איז א לצנות, ס'איז א ביליגקייט, קומען אן דא די אלע מענטשן און זיי זאגן אז ס'איז דא אזויפיל גיטין און אזויפיל גיטין מיט שמיטין, וואס זאגסטו שוין גיטין מיט שמיטין און דא, ס'איז נישט דא גארנישט, ס'איז קיינמאל קיין חתונה נישט געווען, ס'איז געווען א תערובות'דיגע חתונה, וואס דער אייבערשטער לאזט נישט ביי דעם זאגן שהשמחה במעונו, און וואס האסטו געוואלט ס'זאל ארויסקומען פון דעם וואס א. שידוך ווי משה רבינו צי ווי אהרן הכהן, איך בעט דעם עולם הייבט ענק אן צו נעמען אין די הענט אריין, נאכדעם יעדער גייט טאנצן מיטן חתן און מען מאכט אים משוגע, מען דארף נישט פארגעסן דער חתן ביי אים איז דאס ביה ראשונה, געווענטליך אויב ער איז אן ערליכער, מען איז אזוי זינדיג אז ס'איז שוין זיכער נישט ביה ראשונה ביי זייער אסאך מענטשן, אבער ביי סתם וואס ס'נאך יא ביה ראשונה. ער איז נערוועז פון די גמרא מס' כתובות זעהן מיר אז א חתן איז זייער נערוועז, ער האט מורא אז ער זאל נישט טרעפן א לעכעריגע, זייער אסאך כלומר'ס בחורים האבן געטראפן א לעכעריגע, א לעכעריגע מיינט זי האט שוין נישט געהאט קיין בתולים, ביקאוז זי איז שוין נישט געווען מיט אים דאס ערשטע מאל אין בעט, זי איז שוין געווען מיט אסאך אנדערע אויכעט און אפשר מיט אים, און דאס איז די קדושת ישראל אויף דעם מאכט מען א ברכה ברוך אתה ה' מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, ס'איז א שאנדע וואס ס'גייט פאר, מ'טאנצט מיטן חתן ווי משוגע. מען מאכט אים מיד, ווען ס'קומט צו ביאה ראשונה שטעלט זיך אים שוין נישט אויף דער אבר, ער איז שוין אפגעפייגערט, ער האט געפאסט א גאנצן טאג, ער ווייסט שוין נישט וואס טוט זיך מיט זיך, ער האט געמוזט טאנצן מיט רינגלעך, ארומגעטאנצט עיגולים רינגעלעך. יעדער שיינער איד וואס קומט אריין דארף האצקען מיטן חתן, און מען זינגט נישט קיין חתונה ניגון לכבוד דעם חתן. מ'זינגט א ניגון לכבוד דעם רעבטשיק אדער דעם ראש ישיבה. אז מ'וואלט כאטש געזינגען תרוממנה קרנות צדיק פון אנפאנג פסוק ודי למבין וואלט איך פארשטאנען. נא, איט העס טו סטאפ רבותי! אז דו האסט רחמנות אויף דיינע קינדער, אויף דיינע אייניקלעך, זאלסטו עס נישט צולאזן. יעדער חזר, יעדער משוגענער געט זיך ארויס די געפילן דארטן. ווילסט דיר ארויסגעבן די געפילן? גיי אין א נייט קלאב. זיץ נישט ביי א אידישע חתונה געב דיר ארויס די געפילן און נאכדעם ברענגט עס זייער אסאך נישט צניעות, ווי מעגן פרעמדע מיידלעך און פרויען טאנצן פאר מענער, און פארקערט אויכעט ווי מעג דאס געשען? עטס זענטס אינגאנצן אראפגעגאנגען פון דעם ריכטיגן וועג, און ניינציג פראצענט פון אלע חתונות טאר מען נישט זאגן שהשמחה במעונו, דאס זאגן שוין די ראשונים אז ס'איז געווען תערובות, נו אז מ'טאר נישט זאגן שהשמחה במעונו וואס האסטו געוואלט דער שידוך זאל עולה יפה זיין, אז דער זיווג זאל נאך. אראפברענגען פירות און גרויסע נשמות מיט מעשים? שטותים! יעצט א חתונה ווערט צוגעגליכן צום בנין בית המקדש ווייל מען גייט בויען א בית המקדש. דער בנין בית המקדש איז צוגעגליכן צו בריאת שמים וארץ. די גמרא זאגט אז ווען מען האט געענדיגט מאכן דעם בית המקדש איז געווען אזא שמחה ביים אייבערשטן אזוי ווי כבריאת שמים וארץ. יעצט ביי די בריאת שמים וארץ איז געווען צניעות. קודם איז געווען, די גמרא ברענגט אין מס' די סוכה אז ס'איז געווען די פרויען זענען געווען אין די פראנט און די מענער אין די בעק, נאר וואס, זאגט די גמרא וועגן צניעות האט מען עס געטוישט, מ'האט געבויעט א גאנצע באלקען דארטן און מען איז ארויס געגאנגען, פרעגן די אלע ראשונים א קשיא, ס'שטייט דאך אלה הדברים דער אייבישטער האט געזאגט ווי אזוי דער משכן זאל אויסזען, און ווי קענסטו דאס מאכן אנדערש? די תירוץ איז דארט ווי ס'איז נישט דא קיין צניעות איז נישט דא קיין בית המקדש עניוועי, יעצט מען קומט דארט אריין און מען נעמט זיך טאנצן, מען טאנצט, ס'איז תערובות, יעדער קוקט וויאזוי די פרויען טאנצן, הם, ס'איז א מציאות, ברית כרותה לעיניים, דער אייבערשטער האט געמאכט א בונד פאר די אויגן אז זיי זאלן וועלן זען אלעס, עספעשעלי ווען ס'איז נישט קיין צניעות, סאו וואס ווילט עטץ? אז דער שידוך זאל נאך געלונגען? ס'זאל נאך נושא פירות זיין? ערליכע קינדער? סאו וואס טוט מען דא? פאר וועם טוט מען די גאנצע טאנץ? דער חתן? הי וואנטס טו געט איט אווער וויט ווייל ער איז זייער נערוועז, ער האט מורא צו טרעפן א לעכעריגע. ליידער ליידער! מיך קאלט אפ יעדע פאר וואכן איינער אדער א צווייטער, איך האב געטראפן אן אפענע, א לעכעריגע. זאג איך נו וואס זאל איך דיר טון? איך זאל עס צוריק צוקלעבן פאר איר? רבותי די צניעות איז אזוי אין דער ערד אז ווען דער אייבערשטער וועט אונז שיקן די משיח'ן דארף מען קוקן צו וואט העפענד, סאמטינג מאסט האוו גאן ראנג, ווייל פאר זנות שיקט ער נישט קיין משיח. ליידער ליידער, זאגט מיר איינער, ער האט געהאט חתונה געהאט און געטראפן א אפענע פתח פתוח, און ער איז געגאנגען פרעגן דעם רב, יענעם רב, סוף איז מען אויסגעקומען אז זיין ווייב, וואס איז יעצט זיין ווייב, איז געווען א זונה אין סקול, זי האט זיך געשפילט מיט יעדן, געשפילט דאקטער, און זי האט געשפילט מיט יעדן, יעדער האט געשפילט מיט איר, דאס איז געווארן פון גאנץ קדושת ישראל, און איצט מעג מען זיך שעמען, און דער אייבערשטער איז נישט מוותר, פאר א יאר. שטאטס מען זאל טאנצן מיט די תורה, האט מען געטאנצט מיט שיקסעס, און דער אייבערשטער האט געזאגט, דו ווילסט שיקסעס, איך וועל דיר געבן וויפיל דו ווילסט, יעצט טאנצט מען ליידער, מען טאנצט נישט, מען הרג'עט אפ אזויפיל מענטשן, האלט אין איין פאלן, פארוואס? ווייל יענער האט געוואלט שמחת תורה טאנצן מיט א שיקסע, און מיט אן עבודה זרה פון בורמא, וואס וואטס גאוינג אן היר רבותי, ווי זעמער אונז? מען דארף זען אז ס'זאל זיין שמחת חתן וכלה. מיט א לימיט, א האלבע שעה א דרייפערטל שעה אבער נישט מער, מען טאנצט איין טאנץ נאך א טאנץ און מען נעמט דעם בדחן ער זאל זאגן נאך דברי בדחנות, דאס גאנצע בדחנות איז דאך שוין בטל געווארן, היינט נעמט מען א בדחן וואס ער קען זאגן א גוטן הספד אויף די זיידעס און אויף די באבעס און אויף די מחותנים ביי א מצוה טאנץ, ביי די חתונה איז נישט דא קיין בדחנות. יעצט אמאל וויאזוי האט א חתן געטאנצט? מען האט אים אריינגעשלעפט אין די רינג און מען האט געטאנצט אפאר מינוט און נאכדעם האט ער זיך אראפגעזעצט, און ער האט געוואטשט ווי יעדער טאנצט ארום אים. היינט פירן די חתנים אן די גאנצע געזינגעכץ מיטן געטאנצעכץ, און די מוזיק איז אזוי הויעך אז ס'קען לעכערן די אויערן, און ס'מאכט מענטשן טויב, און דער זינגער מוז איבערשרייען די מוזיק, און דער מוזיק מוז שפילן העכער פונעם זינגער, ס'איז א קאנטעסט ווער ס'קען איבערשרייען דעם אנדערן, און ממילא קומט מען ארויס טויב, און בכלל דאס גאנצע געזינגעכץ קומט פון ירושלים, ווייל אין ירושלים. טאר מען דאך נישט האבן קיין מוזיק, נאר ביי חתונה מעג מען האבן א פויק, האט מען געמוזט האבן איינער זאל זינגען, אבער נארמאל אזוי זינגט יעדער פאר זיך און מען טאנצט ארום און ס'איז א מחיה, אבער אזוי היינט ווער ברויך דאס גאנצע געזינגעכץ, קודם כל קאסט עס אסאך געלט וואס איז ארויסגעווארפן אין גארבידזש, און נאכדעם מאכט עס טויב די אויערן. אלע זאך איז איבריג, ס'ברענגט נאך צו זרע לבטלה, איך גיי נישט צו די אלע פלעצער ווייל איך גיי נישט צו קיין חתונות ווייל איך בין נישט איבעראל וועלקאם האב איך זיי אלע אין דר'ערד אבער מען שיקט מיר אריין ווידיאוס פון אלע זייטן עטס ווייסט וואס ס'גייט פאר ביי א חתונה? עטס ווייסט ווי מען דרייט זיך דארט און ווער ס'דרייט זיך? און דאס אלעס מעג מען? פארוואס? וואס איז יעצט געשען ווייל דער דברי יואל איז שוין געשטארבן? ער איז שוין נישט דא? שוין נישט דא ער פלעגט זאגן שלש סעודות תורות? עטס מעגט'ס ענק שעמען! נאכדעם איז דא נאך א זאך אונז זעמיר דאך משפחה אמת וואר יעדער איז דאך משפחה. מ'נעמט יונגע בחורלעך, זיי זענען פופצן זעכצן יאר אלט, און מ'שטעלט זיי אויף אז זיי זאלן טאנצן מיט די כלה. איז אז ס'איז זיין שוועסטער איז אויך נישט אויסגעהאלטן. אבער ס'איז נישט זיין שוועסטער, ס'איז זיין שוועגערין. זי ווערט יעצט זיין שוועגערין. דאס אלעס מעג מען? דאס אלעס הותרה הרצועה? וואס? ווייל ס'איז א חתונה? עטס וועט'ס פארשטיין פארוואס נאך א חתונה גייט מען זיך גט'ן. די רבנים שרייען ס'איז דא מער גיטין ווי קידושין. וועגן דעם נעם אהער יעדן יונגערמאן אין שול, וועסטו זעהן ער איז שוין די סעקאנד טיים אראונד. אויסער דעם וואס ער האט נאך אלס בחור געפעצלט ארום מיט אנדערע שיקסעס און מיט אנדערע עבודה זרות אונטערן נאמען פון ר' נחמן פון אומאן און אונטערן נאמען פון איך ווייס ר' לוי יצחק מבארדיטשוב ס'דא עפעס א משוגענער ער רופט זיך בארדיטשובער רב א צודרייטער א חולה רוח נעבעך איך האב אים אנגעקאלט מען רודפ'ט אים און זיין ווייב וויל נישט מיט אים וואוינען ס'איז געווען אין קאורט אין ארץ ישראל האב איך אים אמאל געזאגט משוגענער ווען דער קדושת לוי איז נסתלק געווארן האבן די קהילה זיך צוזאמגעזעצט און זיי האבן געמאכט דרײַ תּקנות. אײנע פֿון די תּקנות איז געװען, קײנער גײט נישט הײסן באַרדיטשעװער רבֿ. דער באַרדיטשעװער רבֿ איז רב לױ-יצחק פֿון באַרדיטשעװ. ער װעט אונדז טראָגן קעגן משיח צדקינו אונטערן טײטל באַרדיטשעװער רבֿ. קומט אָן עפּעס אַ גראָבער אַ חיה. ער האָט אַמאָל האָט ער זיך פֿאָטאָגראַפֿירט, װי ער מאַכט אין אַ סאַונאַ אין ארץ-ישׂראל, אין אַ סאַונאַ, אין אַ זאָונאַ, שװימט ער דאָרט אַרום מיט נאַקעטע חבֿרה. ער מעג זיך רופֿן באַרדיטשעװער רבֿ? װאָט די העל איז גאָאינג אָן היער? יעצט, דער חתן. דארף נאך האבן א נאכט פאר זיך, ער דארף האבן ישוב הדעת, ער דארף אהיים גיין, ער דארף זיך אראפזעצן מיט אן אפעסיט דזשענדער, ער האט קיינמאל נישט געהאט צוטון מיט א מיידל, אויב ער האט נישט געהאט, הא איך רעד מיט צענליגע בחורים, כ'פלעג זיי אויסלערנען, אמאל כ'האב געהאט א ישיבה פאר חתנים, כ'פלעג זיי אויסלערנען וויאזוי מ'איז מקיים די מצוה, זיי האבן אלע געלאכט. זאג אונז וואס מען טאר נישט, וואס מען מעג, קען מיר אונז בעסער פון דיר, אונז האבן שוין, אונז האבן שוין זקן ורגל יארן אין די אין די סחורה, נאכדעם איז דא זייער אסאך וואס כ'האב באקומען קאמפלעינטס, זיי זאגן אז די אינגעלייט, זיי מוזן דאך טאנצן, זיי מוזן טררררר, זיי זענען אויף דראגס, זיי זענען היי היי היי אויף דראגס, האב איך יענעם געזאגט, אויב אזוי איז א שאלה אויף די קידושין אויך, ס'איז א גאנצע שאלה, שטייסט וואס דא גייט פאר, אונז קוקט מען נישט, הלכה דער אייבערשטער, איך וויל דיך פארציילן א מעשה, א גרויסע סוקסעס און די יונגעלייט האבן נישט געוואלט געבן קיין גט ט ט ט מען האט זיי געצווינגען זיי האבן געגעבן א גט. פיין האסט הנאה בי העפי. איך האב אבער אלץ געטענה'ט צו די רבנים מיט די תורה קענסטו נישט צווינגען קיינעם ווען די אין ווארסט קעיס סינעריאו גייט ער אין אנדערע קאמיוניטי און ער זאגט פאר די תורה גוד ביי די תורה איז נישט מחייב קיין מציאות קיינמאל נישט אפילו אין די צייט פון חומש ווען ס'איז געווען א בית המקדש מיט א משכן מען האט הרג'עט פאר חילול שבת, ס'אויך געווען, קוק אין חומש ס'געווען מקושש עצים ס'געווען דער ס'געווען יענער, סא ס'האט נישט געפעלט קיין עובדי עבודה זרה און וואס האבן געלאכט פון די תורה, סא, ס'איז געווארן א נייע זאך אז א פרוי וואס זי קען נישט באקומען קיין גט פאר וואטעווער ריזען האט חתונה אן א גט, זיי מאכן זיך היינט נישט צו טון מיט א גט. איך אליינס, איך הייס נחום ראזענבערג, איך האב גערעדט מיט פיר פרויען וואס האבן חתונה געהאט אן א גט. זיי האבן געזאגט אונז האמיר א בילט אין מעקעניזעם ביי אונז אין די באדי, אונז האמיר א פיריעד, און איינמאל אז די פיריעד איז אוועק קען זי נישט שוואנגער ווערן, איז במילא דעי דאונט קעיר וואס די תורה האט צו זאגן, איטס אווער באדי ענד ווי דאונט וואנט טו רואין איט, ווייל יענער משוגענער, דער געוועזענער האבי, דער האזבענד, וויל נישט געבן קיין גט, זאל ער נישט געבן, זאל ער זיך אפווישן מיטן גט, פיר וואס איך ווייס האבן חתונה געהאט און זיי מאכן שוין קינדער, און די רבנים האבן זי געקאלט, דו ווייסט אז דיינע קינדער וועלן הייסן ממזרים? דא האט זי געזאגט, הו קעירס וויאזוי זיי וועלן הייסן, איך האב קינדער, דעטס וואט איי וואנט, כ'בין א אידישע טאכטער, איך גיי דורך די העל מיט די פיריעדס, ענד יעצט זאל איך נישט האבן קיין קינדער אויך נישט ווייל יענער וויל נישט געבן קיין גט? וואט א דזשאוק! ס'דא יעצט א גט וואס איז דורכגעפירט געווארן דורך. פלעטבוש גערל, זי האט נישט קיין מורא געהאט, זי איז אריין אין קרית יואל, און האט זי געראצט טיף, האט זי אים געזאגט גיי אין דר'ערד, זעה צו געבן גיטין פארן עולם, און אזוי האט זי זי האט זי האט ארויסגעשלעפט א גט. יעצט הייבן אן די פרומע, ס'א גט מעושה, מעושה, לאמיר דיר עפעס זאגן, ס'איז נישט קיין מעושה, ווייל דער רמב"ם זאגט קלאר אז מ'קען כופה זיין אויף א גט, איי ס'מוז דאך זיין לרצונו, זאגט ער אגב, ווייל ווען ער מאכט אים צרות איז עס גמור עם הקנה, אבער ווי מעג א אינגערמאן אפהאלטן א פרעמדע פרוי וואס האט זי דיר געטון ווייל זי האט זיך געלייגט מיט דיר אין בעט ליגעל? און דאס אלעס קומט ארויס פון די משוגענע חתונות, מען טאנצט און מען טאנצט און מען קלאפט אריין, מען גייט ארויס אין די זייטיגע צימערן אין אלע האלס איז דארט דא אזאלכע זייטיגע צימערן מען שמועסט זיך דורך מיט די מיידלעך, איך ווייס פון צוויי שידוכים וואס איז געווארן אין די זייט. פון די האל, איך קען די צוויי, זיי האבן שוין חתונה געהאט אלעס, ס'איז זיך ס'פארן גוט, יו דאונט לייק יור ווייף, יו דאונט געט אלאנג וויט הער, פייניג זי נישט, זאג זי, ושלחתה לנפשה, געט די העל אוט אוו מיי האוז און אוט אוו מיי סיסטעם, נישט יעדעס מיידל איז געזונט, און נישט יעדע איז געמאכט אז זי זאל זיין דיין סעקס פארטנער, און יעדער האט זיך אנדערע זאכן אין לעבן. סאו מען דארף אנהייבן צוריק אריינצוברענגען דאס ערליכקייט וויאזוי ס'איז געווען אינדערהיים, דאס אז מען טאנצט תערובות אויף חתונות דאס איז געווען אן אמעריקען מנהג אינדערהיים האט מען דאס נישט געזעהן ביי די ארטאדאקסן איך מיין ביי די פרייע האט מען נישט געזעהן קיין שמירת שבת אויך נישט און מען דארף זייער וואטשן אויף דעם און איך גיי נישט צו די חתונות ווייל איך גיי נישט אריין קאליע מאכן יענעם זיין שמחה אבער איך באקום ווידיאוס פון זייער אסאך חתונות איך מיין פון די מצוה טאנץ וואס אינטערעסירט מיך ווייל איך וויל זעהן וויאזוי ס'זעהט אויס איז דא ווי א חתן איז ארויפגעפאלן אויף די כלה וואט. די העל איז דאס וועסטו ארויפפאלן אויף איר אין בעט נאקעטערהייט זאלסטו ארויפפאלן אויף איר אבער נישט אין פאבליק דאס איז נישט קיין משנת חסידים די חיה רעה וואס דו ביסט מ'האט דיך נישט אויסגעלערנט וואס? דיין מאמע איז געווען ביזי צו גיין אין לאומענס איינקויפן און די טאטע איז געווען ביזי אין די מקווה צו פעצלען בחורים ביסטו געווארן א קריפל וואל דעט דיס איז ראנג נישט סתם ראנג נאר דעדלי ראנג מ'דארף מאכן זיכער אז דער חתן מיט די כלה זענען אויסגערוהט זיי האלטן טאגס פאסטן און זיי דארפן זיין דערביי מיט א אהבה ואחווה שלום ורעות און אז מ'איז שלעפעריג איז דאס אלעס נישט געזאגט סא לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין און דו מוזט פארשטיין נאך א זאך דא דא א האקעלע זאך וואס קיינער זאגט דיר נישט איך וועל דיר עס יא זאגן אז דו האסט געהאט אמאל א גורל פרענד וואס האט געהייסן חנה און יעצט האסטו באקומען שרה איט דאזענט אלוועיס ווארק אז דו קענסט נעמען דיין מיינד ענד דזשאסט בלעק איט אוט.

א שאו, דעטס אלל איט וואס. און דאס בעט איך ענק זייער שטארק, קינדערלעך, איטס יור טשילדרען, ס'האט זיך געפלאגט זיך זייער לאנג זיי אויפצוברענגען צו די מדריגה וואס זיי זענען, דאונט פארפיט עווריטינג ווייל מען ברענגט א זינגער מיט א שמינגער, איך וועל ענק זאגן, אין מיין צייט ווען איך האב חתונה געהאט איז נישט געווען כמעט קיין גט, אז ס'איז געווען א גט איז די גאנצע שטאט א געווען אויס, וואס איז יעצט געווארן ס'איז דא אזויפיל גט'ן, ווייל די גאנצע חתונה איז נישט קיין חתונה, מען ברענגט אזא זינגער און מען ברענגט אזא. א זינגער, יעדער זינגט און זינגט, הו הו נידס אלל דיס, ס'קאסט נאר געלט און ס'שטערט די מנוחה פון די מחותנים און פון אלע מענטשן, פון די שושבינים, פון די חתן כלה. און די בחורים, אפילו די וואוילע וואס זיי ווילן נישט אזוי טאנצן, איז מורא טאמער זיי נישט אזוי שפרינגען און האצקען, איז די מיידלעך וואס זיי שטייען און קוקן אריין ביי די מחיצה וועלן זאגן ער איז דאך א פארשלאפענער, עס וועט זיין נאכדעם שווער א שידוך צו טון. און בכלל, ביי וועלעכע חסידות זענען בחורים געגאנגען צו חתונות? און אפילו מען איז שוין געגאנגען צו א חתונה, ווי איז מען געגאנגען צו א מצוה טאנץ? אפילו ביי די אייגענע שוועסטער איז מען נישט געגאנגען. און ס'איז נאך דא אסאך פלעצער היינט ווי מען גייט נישט. און אז מען גייט שוין יא צו די חתונה, זאל מען כאטש טאנצן איידל. לאמיר אויפהערן די בולשיט רבותי. לאמיר קענען זאגן מיט א אמת'ן פול מויל שהשמחה במעונו, דער אייבערשטער פרייט זיך מיט מיט דיין הייליגע שמחה. שוין, מ'איז שוין ברוך השם אריין אין דעם חודש וואס יעדער ווארט דערויף, דאס איז אלול, אני לדודי ודודי לי, איך צום פעטער, דער פעטער צו מיר, צוביסלעך, מען דערנענטערט זיך צום יום הדין, אזוי ווי די ספרים ברענגען אז דער יום הדין איז די שענסטע זאך וואס א מענטש האט, ווייל דער אייבערשטער געבט אים א זמן, יעצט קענסטו ארויסגיין פון אלע דיינע חובות, ס'איז דא א משל אז דער קעניג האט איינגעשפארט אסאך מענטשן, זייער אסאך זענען אנטלאפן, און ס'איז געווען איינער איז נישט אנטלאפן, פרעגט אים דער גארד פארוואס ביסטו נישט אנטלאפן, דעם קעניג'ס מטרה פון איינשפארן איז נישט געווען דו זאלסט זיצן דא אין תפיסה, ס'איז געווען זאלסט כאפן א שרעק און זאלסט ארויסגיין, זאלסט זיין א נייער מענטש, און דאס איז דער גאנצער חודש אלול, תשרי, די כפרות שלאגן, די תקיעת שופר, די סליחות, מ'דארף זיך אנהייבן. צו נעמען אין די הענט אריין, און מען דארף וויסן אסאך זאכן. די ערשטע זאך דארף מען וויסן אז פון חטא פון ציונות ווייס איך נישט צו ס'איז בכלל דא אזא מין כסא משפט. דער רבי האט געמאכט א נייע זאך אז ס'איז דא ציונות אויכעט, איך ווייס נישט וואס דאס איז פון ווי ער האט עס גענומען, ס'איז אבער דא פאני זאכן וואס ער האט נישט גערעדט פון וואס דאס שטייט ארויס אין די עשרת הדיברות, לא תגנוב, לא תנאף, לא תענה ברעך עד שקר. לא תחמוד בית רעיך, אשת רעיך, עבדו שורו וחמורו, וכל אשר לרעיך. בקיצור, איך בין געווען אמאל אין רוסלאנד, איז געווען דארטן אן אלטער איד, וואס ער איז געווען א שוחט, ער איז געווען א גאנצער תלמיד חכם, האט ער מיר נאכגעזאגט וואס ער האט אליין געהערט פונעם הייליגן חפץ חיים, דער חפץ חיים פרעגט, שטייט לא תחמוד בית רעך עבדו שורו וחמורו וכל אשר לרעיך, האסט דאך שוין אלעס אויסגערעכנט, וואס איז דער וכל אשר לרעיך? זאגט ער ניין, מ'האט נישט אלעס אויסגערעכנט, דער וכל אשר לרעיך איז נישט אויסגערעכנט, עס איז א נייע זאך, עס איז א נתינת טעם, דער אייבערשטער זאגט לא תחמוד בית רעך ואשת רעך עבדו שורו וחמורו, פארוואס? ווייל אויב דו ווילסט שטארק

קענען תשובה טון, זאלן זיך קענען צוריק דרייען. יעצט איך וויל זאגן איינע פון די זאכן וואס דער סאקמערע רבי דער הייליגער צדיק הדור גאט אליין האט קיינמאל נישט גערעדט פון דעם, פון משא מתן באמונה, קיינמאל נישט גערעדט פון דעם, אין אלע זיינע תורות וועסטו עס נישט טרעפן, פארוואס? ווייל זעהט אויס אז ער איז געקומען מתקן צו זיין דעם חטא פון ציונות, אזוי האט ער דאך געזאגט, זעהט אויס אז די תורה איז נישט געווען זיין אויפגאבע. ער האט צוגעלאזט משכב זכור, ער האט נישט געזאגט גארנישט פאר. קיינעם, ער האט געוואוסט אלעס, זיין שוחט איז געווען דער גרעסטער משכב זכור'ניק אין סאטמארער מקווה יעדן פרייטאג, ער האט אים נישט געזאגט קיין ווארט, לאמיר גיין יעצט צו שטאט אויף וואס אונז גיימער דא רעדן, גנב'ענען יענעמ'ס געלט טאר מען נישט, דא ביי אונז איז דאס א היתר, ווער האט נישט געלעבט פון גניבה גזילה און מ'גנב'עט יענעמ'ס געלט, איך האב מיט אים געמאכט א דיעל פאר הונדערט פופציג טויזענט איך האב צוגעלייגט נאך צען און אז ער וויל נישט געבן געב איך אים גארנישט, אזעלכע רשעות וואס דא איז פארגעגאנגען, אויף דעם דור איז געזאגט. אין משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיהו המלך. עטס רעדטס ענק איין אז משיח גייט ענק אויסלייזן? ס'נישט דא איינער וואס האט אן ערליכן דאלער דא. האסט געגנב'ט פון די גאווערמענט זאג איך שוין גארנישט אקעי גזל עכו"ם ס'איז במקום שיש חילול השם טאר מען נישט אבער מ'גנב'ט איינער פון צווייטן אלעס איז ליגנט ליגנט ליגנט. יעצט איך וויל רעדן פון צוויי זאכן וואס איז געשעהן ביי מיר און מיך אינטערעסירט נישט וואס עטס האטס צו זאגן איך וויל רעדן דערפון איך האב גערעדט אז מ'טאר נישט מאכן משכב זכור און ס'האט זיך אפגעשטעלט. עט ליעסט ניינטי פערסענט, מער ווי ניינטי פערסענט האט זיך צוגעשטעלט, א יונגל גייט היינט נישט אין מקווה, ס'א בושה אז מ'שיקט א יונגל אין מקווה, יעצט איז דא איינע וואס הייסט שרה מערל, מיין שווער זכרונו לברכה האט איבערגעלאזט ער געהאט ווידערגוטמאכונג ס'איז אים אריינגעקומען פינף און פערציג טויזענט דאלער האט ער געזאגט הער אויס נעם דאס געלט העלפט געט מען פאר רעיטשל זי איז א כלה און העלפט פאר שרה. שרה האט געדרייט און געדרייט ס'איז נאכנישט אנגעקומען ס'איז נאך אזא ליגנט איך האב געוויסט ס'איז ליגנט אבער מיין שווער איז געווען א איד וואס האט שוין געליטן אויף אפאר סטראוקס האב איך אים געזאגט פאר געלט גיי איך אים נישט הרג'נען ווייל דאס קען נאר טוהן א סאטמארער איד מ'האט דא געהארגעט מענטשן פאר געלט לייזער קעסטענבוים מיט דער מיט יענער אלעס איז גניבה גזילה מיט הריגה און עטס מיינטס משיח גייט ענק מארגן אויסלייזן נעווער איטס נעווער גאנע העפען יעצט ביי תשובת נינוה שטייט אז זיי האבן תשובה געטוהן און פון די געלט וואס זיי האבן געהאט ביי זיך זיי האבן עס צוריק געגעבן, די גמרא זאגט אז ער האט אריין געלייגט א שטיין אין א בילדינג וואס ער האט געבויעט האט ער צעבראכן דעם גאנצן בילדינג און צוריק געגעבן יענעם דעם שטיין, אבער אונז ווייס מיר אז אונז זעמיר ספעשל פריווילידזש קערעקטערס פארוואס ווייל אונז זענען דאך סאקמערע תלמידים אונז זעמיר דאך מוחה אויף אלע פרצות הדור, ס'דא יעצט א פרצת הדור אין ארץ ישראל וועגן די נעמען קינדער אין מיליטער פון יונגע מיידלעך בחורים מיט מיידלעך, און צוויי יאר צוריק בין איך געווען אין א שטאט וואס הייסט באר שבע דארטן איז דא א לשכת הגיוס, און איך בין צוגעגאנגען צו די מיידלעך, איך האב זיי געפרעגט, איך האב נישט קיין מורא פאר קיינעם, וואס וועט ער זאגן אין פאבליק, כ'האב, וואס האב איך איר געזאגט, איך וויל מיט איר אויסגיין, איך האב דיך אין דר'ערד און צוגיין, כ'האב איר געפרעגט, זיי נישט ברוגז, דו ווייסט דו גייסט גיין אין מיליטער, דארטן גייסטו זיין צוויי און א האלב יאר, און דו'סט זיין איינגעשטעלט מיטן לעבן יעדע מינוט פונעם טאג, פארוואס טוסטו דאס? איז די תשובה פון עטליכענע געווען די זעלבע, כאטשיג איינער האט נישט געהערט פון דעם צווייטן, איך האב נישט גערעדט אין פאבליק, די תשובה איז געווען, אין ארץ ישראל קענסטו נישט צוקומען צו גארנישט נאר אז דו ביסט געגאנגען אין צבא. אויב מען איז נישט געגאנגען אין צבא וועט דיך קיינער נישט הייערן און ממילא מוז מען גיין אין צבא, צבא איז א פראוזדער אז מען זאל קענען האבן א דזשאב, דאס איז די גאנצע צבא, און אויף דעם שטעלט מען זיך איין דאס לעבן אויך, אזוי ווי מען זאגט דאך ביי קרישמע, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, יש, ס'דא מענטשן וואס זייער מאודך איז חשוב'ער ווי זייער לעבן, אויף דעם איז מען זיך מוסר נפש און מען שטעלט זיך איין דאס לעבן, קענסט גארנישט טון צו דעם, יעצט איך האב גערעדט דארטן צו מיידלעך, איינע איז א וויזשניצער מיידל געווען פון בני ברק, פרעג איך אבער די. טאטע לאזט, זאגט זי הערטס מיך אויס, ווען מיין טאטע קען מיר געבן א טשעק יעדע וואך כ'זאל נישט מוזן גיין ארבעטן קען ער טון מיט מיר וואס ער וויל, דערווייל אבער אז איך דארף גיין זוכן פרנסה און קיין דזשאבס איז נישט דא, מען מוז זיין געלערנט, פרעג איך אים נישט, אפן געזאגט. יעצט, ס'אבער דא, ס'שטייט אז ווען דער אייבערשטער האט זיך געזאגט די אלע זאכן וואס ער פארלאנגט פון כלל ישראל, און זאגט דער שיר השירים זאגט לבבתיני מאחת מעינייך, זאגט די מדרש וואס הייסט מאחת מעינייך? איז איין אויג געווען בלינד חלילה? ניין! מיט איין אויג האט מען געקוקט אז ס'דא אזוינפיל רעסטריקשענס ווי וועט מען קענען מאכן מראדע די רעסטריקשענס ווי וועט מען קענען כאפן אפאר טאלער. איט וואס א מאני מעיד סיטשועישען וואס דער עולם איז געשטאנען זיי האבן אויסגעהערט דעם אייבערשטן אנכי השם אלקיך און לא יהיה לך און לא תנאף און לא תגנוב דעטס אלל וואס מעיד פאר אזוי זאגט די מדרש נישט נחום ראזנבערג זאגט עס קוקטס נאך אין מדרש לבבתיני באחת מעינייך איז יעדעס מאל וואס ס'דא גזירות איז דא באחת מעינייך.

מען האט יעדן אויסגעלערנט צו זאגן ליגנט און בלאף, איך דענק ווען איך האב געלערנט אין סענדז סטריט פלעגט מען יעדן דינסטאג גיין סיינען עפעס א טשעק, איך בין נישט געגאנגען, און פרייטאג האט מען באקומען דעם טשעק געקעשט, די ישיבה האט עס דיר געקעשט, דאס האט מען געמעגט טון? איך האב געשריגן אויף ר' נתן יוסף, נישט ברבים, אויף פרייוועט, וויאזוי לאזט מען טון אזא שייגעץ שטיק? זאגט מיר נתן יוסף ער האט געהערט ער האט גערעדט מיטן רבי'ן און דער רבי איך ווייס נישט וועלכע רבי טאמער האט עס דער דברי יואל געזאגט איז ער געווען א רשע האט דער דברי יואל דער רבי האט אים געזאגט אז דער גאווערמענט אין אמעריקע איז נישט מקפיד זיי דארפן נאר האבן חתימות דו שייגעץ טמא וואס דו ביסט דאס האט מען אויסגעלערנט אין סאקמער אבער אויף ציונים ימח שמו וזכרם יעדעס יונגל און יעדעס מיידל וואס גייט אין מיליטער און זיך מוסר נפש פאר כלל ישראל איז מער ווערט ווי די גאנצע ישיבה וואס האט געלערנט אים זייט נישט געגעבן אונטערן טיש קיין געלט, אזא שאנדע וואס דא איז געווען, מ'האט גענומען אן אלטן איד וואס איז געווען אין ריטייערמענט עידזש, ער האט נישט געטארט פירן א קהילה, און גארנישט, אלעס דער רבי האט געזאגט, דער רבי, דער רבי, דער רבי, און נאכדעם האט דער רבי געהאט זיינע גענגסטערס, אזוי ווי יעדע מיליטער האט זיינע גענגסטערס, ממש גענגסטערס געווען, יעצט לאמיר גיין ווייטער, איז דא דא געשען אזא מין זאך, וואס מ'האט אנגעהויבן צו צוקוועטשען אויפן עולם, מ'האט אונז אויסגעבלאפט אלע יארן. אז מען לערנט נישט קיין מינות וכפירה, אונז זעמער די הייליגע, איך וויל אייך זאגן וויאזוי האט זיך אנגעדרייט דאס גאנצע אז מען איז ארויסגעקומען מיט די אלע סטאדיס וואס מען לערנט, איך האב זיך געזאגט, מען מאכט צו דעם בילדינג צוועלף ביינאכט ענדיגט מען צו קלינען די מיידל סקול, איינער זאל דארט צוגיין זאגן ער איז מטעם קאהן און ער טוט ארויסנעמען אלע בוקס, מען האט ארויסגענומען אלע בוקס, ס'שטייט דארטן אז ס'איז נישט דא א באשעפער. ס'איז שטותים! כ'האב עס אליין געליינט. ס'שטייט א זאך וואס דו האסט נישט געזען, למשל מתן תורה איז בלאף. דאונט בעליוו איט. פארשטייסט? דאס איז וואס מ'האט ערלעבט. און אויף דעם האט מען זיך נאך געגאנגען שלאגן. ס'איז דא דער ר' מאטעלע האט דא א זון וואס ער איז געווארן רבי דא אין ווילימסבורג. א שייגעץ סתם ער קען נישט קיין ענגליש. כ'בין צוגעגאנגען כ'האב געזאגט כ'האב באקומען א בריוו אויף ענגליש אפשר קענט איר עס העלפן ליינען. זאגט ער איך קען דאך נישט קיין ענגליש. זאג איך נו וויאזוי האסטו געזאגט אז דו האסט דורך געקוקט קאמאן קאור און דו ווייסט אז דער איז נאטינג ראנג וויט איט ווייל דו האסט א

פייגערן די רבנים, די מחנכים, די רעבעס, אלע וועלן גיין פייגערן אין דר'ערד אריין, זיי האבן אונז פארפירט, פארוואס? ווייל זיי האבן געדארפט פארן מיט קעדילעקס, שעים אן דעם אלל. יעצט אזוי ווי איך זעה דאך האט דער רבי געפלויגן אין די הויעכע הימלען, ציונות האט עפעס אראפגעברענגט עפעס א שיטה אין רמב"ן, א שיטה מן רבינו טרפון מן ההר, ווייל פון ווי ער האט געברענגט די אלע זאכן ווייס איך נישט, ער האט געווען א מורא'דיגער בור, ער האט געקענט גוט בויען, ער האט געווען א מחדש איינס אין די וועלט, און ער האט צוזאמגעשטעלט א. קאָטשערעס מיט לאָפּעטעס, ס'איז אַלעס וואָס ער האָט געטאָן. בקיצור, מע טאָר נישט, מע טאָר נישט, מע טאָר נישט, אָבער אין זײַן מוסד האָט מען אַלעס געמעגט. איך האָב געפֿרעגט אַמאָל דעם נתן-יאָסעלע, וויאַזוי מעג מען דאָס טאָן, אַז דער רבי ווייסט, וואָס מע טוט, מע שיקט בחורים זאָלן סײַנען? זאָגט ער, אה, דער רבי האָט געזאָגט, אַז די גויים זענען נישט מקפּד. יעצט כאַפּ איך שוין, פֿאַר וואָס ס'איז געווען אַזוי פֿיל משכּבֿ-זכר, ווײַל דער ייִד האָט אויך נישט מק. וואלט געווען מען האט געכאפט א יונגל מען האט אים אריינגעשטופט אין די מחילה וואס קענסטו יעצט טון? דאס איז געווען סאטמאר שייגעץ שטיק פון עי טו זי דאס אלעס וואס איז געווען און ווען זיי זיצן כאטש רואיג העי אזוי ווי ישיבה יוניווערסיטי איך האב גארנישט טו וואס דו ווילסט זיי זענען נאך געלאפן יעדן טעראריזירן דער אלטער סאקמערער רבי ר' חיים מאיר'ל האט זיך נישט געוואלט טרעפן מיט אים אין ארץ ישראל קיצער מען האט אפגעשמועסט פרייטאג נאכמיטאג גייט זיין סאטמאר רבי אין בני ברק וועט מען זיך טרעפן און ער האט אים אנגעזאגט זיי וויסן קיין צייט האב איך נישט פרייטאג ווייל מיין טאטע האט געדאווענט זייער פרי קבלת שבת. ערשטע זאך פרעגט ער ר' חיים מאיר, זאג מיר, מען מעג נעמען ווידערגוטמאכונג? וואט די העל איז דיס? דאס איז דיין גאנצע פראבלעם צו מען מעג נעמען ווידערגוטמאכונג? דעטס אלל יו ליווינג אן נאו? האט ר' חיים מאיר געענטפערט אזוי איידלעך, איך מיין אז יא. ער זאגט פארוואס זאל איך, פארוואס זאל מען נישט נישט מעגן נעמען, ס'איז יעדער דאך געשלאגן געווארן אין לאגער. האט דער דברי יואל געעפנט א מויל אויף אים, ער האט אנגעהויבן צו וויינען און ער איז ארויסגעגאנגען, ער האט אים איבערגעלאזט שרייען דארטן, וואט א שעים וואס דער איד איז געווען א צעווילדעוועטע בריאה. וועגן דעם וועט ער נישט מצליח ווערן, די גאנצע שיטה קדושה איז איין שטיק ווילדקייט. ווען ס'וואלט געווען אן איידלער נארמאלער מענטש וואלט אלעס אנדערש געווען, עס איז דאך געווען א מארמארישע אויפגעקומען פון מאר מאר מארמאראש און שוין, געשריגן ווי א ווילדער. רב מאיר איז ארויפגעגאנגען דאווענען, געזאגט טאטע האט געהאט א מנהג צו גיין דאווענען פרי און ער איז געגאנגען דאווענען, עס איז געווען איינזעס נאכנישט געווען קיין מנין אין בית מדרש פרייטאג האט ער אנגעהויבן צו וויינען, שנייבאלג האט מען פארציילט די די רב מאיר האט אנגעהויבן צו וויינען, וואס האט דער אלטער געוואלט פון מיר? ער האט מיך געפרעגט א שאלה, ער האט דאך נישט געוואלט הערן וואס ער האלט, ער האט דאך געוואלט הערן וואס איך האלט, וואס האט ער זיך גענומען שרייען, וואס איז געווען זיין בראך? ער האט זיך פארלוירן, איינמאל הי וואס לאסט, הי לאסט די מערכה, יעדער האט זיך געהיטן פון אים. קיינער האט נישט געוואלט שטיין נאנט לעבן אים אפילו פלעגן אלס זאגן ער דער צדיק הדור זעהסט יעדער האט מורא און דרך ארץ פאר מורא האט מען מען האט מורא פאר זיינע שלעגערס און איך האב חתונה געהאט כ'וואוינט אויף ראדני סטריט ס'איז געווען צוויי פון זיינע שלעגערס יעדער געוויסט מיט זיי ווען זיי גייען אויף איין זייט גאס גיי איך אויף די צווייטע זייט גאס איך וויל נישט זאגן זייערע נעמען ווייל זיי האבן שוין לאנג חתונה געמאכט קינדער מיט אייניקלעך שרעקליך. איך בין נישט דא זיי צו פארשעמען, איך בין דא צו פארשעמען די שיטה קדושה יואל משה. דאס איז געווען א שיטה? דאס איז געווען? ס'איז געווען א גענגסטעריי. אויב דאס איז א שיטה, לאמיר זאגן וואס איז נאך א שיטה? קאמוניסטן איז אויך א שיטה געווען. זיי האבן אויך געהארגעט מענטשן פאר זייער שיטה. נו, דאס איז אונז מיר גייען ווערן קאמוניסטן וועגן דעם? ס'איז א שאנדע וויאזוי מ'האט זיך אויפגעפירט. און קיינער האט נישט געזאגט פאר דעם אלטן א ווארט. יעדער האט פאר אים מורא געהאט ווייל ער האט זיך גענומען שרייען ער געהאט זיינע געסטאפא'ס. און יעצט ווען ס'קומט ראש השנה דארף מען רעדן פון א זאך וואס דער מענטש האט נישט גערעדט. ער האט נישט גערעדט פון משא ומתן באמונה, ער האט נישט גערעדט אז מען טאר נישט גנב'נען לא תגנוב לא תגנובו ולא תשקרו, פון די אלע זאכן האט ער נישט גערעדט. ער האט מורא געהאט צו רעדן פון דעם, ער האט געהאט זיינע מענטשן וואס וואלטן אים דערווארגן אינמיטן שלש סעודות. שעים אן הים. עס קומט יעצט אזוי, לאמיר גיין צו סטארט. ס'איז דא אזא מין זאך און ס'איז זייער נפוץ אז מען נעמט אויף אן אלטן איד מען מאכט אויף זיין נאמען אינשורענס, מען דארף דאך באצאלן א ס גרויסע געלטער, איז נאך די ערשטע פעימענט הארגעט מען אים אפ, איך האב אליין געזעהן, איך האב עס געזעהן, דאס האב איך נישט געהערט, כ'האב עס געזעהן, ס'איז געווען א איד רב אלטר שמחה, ער איז געווען א מלמד אין וויזשניץ, ער איז געקומען דאווענען אויף סאטמאר, ער איז געווען א סאטמארער בעיסיקלי, און ער איז געקומען דאווענען אויף סאטמאר, און מען האט געהאט אויף אים א. פאליסי, האט מען אים אראפגעשטופט אלע סטעפס, איך האב געזען ווי ער איז געפלויגן, אבער ער איז געפלויגן, דעם רעבינס טאכטער איז אויך געפלויגן, און די שייטל איז מיט, די שייטל וואס האט געהאט צוגעדעקט דעם קאפ איז געפלויגן אויף די אנדערע העלפט, דאס אלעס האט מען געמעגט? דאס איז געווען די שיטה פונעם רעבין? דאס האט ער געדארפט אונז אויסלערנען נאך אזא גרויסע וועלטס מלחמה וואס מען האט פארלוירן מסולתה ומשמנה פון כלל ישראל? וואס פארקויפט עטץ משוגעת'ן? מען איז געגאנגען און מען האט יעדן געשלאגן, און אז מען האט נישט מיטגעהאלטן האט מען געשלאגן, האט זיך מיך ווייניג. שלאגן האט מיך געשאסן אויכעט, אין שטערן האב איך געהאט א מארק אפשר נײַן חדשים, ווייל איך האב געזאגט ס'איז דא א פסוק לא וזכר לא תשכב משכבי אשה, טארסט נישט דיין פיפיק אריינשטופן אין יענעמ'ס מחילה, נישט אין א מיידל'ס און נישט אין א יונגל'ס, און נישט אין די פראנט ביי א מיידל, אויף דעם האט מען מיך געשאסן ווייל איך בין א מנוול, זאג איך אים אויב איך בין א מנוול קוק אין חומש וואו ס'שטייט, איך וועל דיך זאגן וואו ס'שטייט אין פרשת אחרי און קדושים. דעם אייבערשטען האט ער צו זאגן אז ער געווען א מנוול אז ער האט עס געשריבן, ער האט דאך געמוזט געבן די יסודות הדת פון אידישקייט, אויף מיר האט עטס אים געוואלט שלאגן, ווייל עטס האטס קיינמאל גארנישט געהאט, א מלחמה וואס עטס האט פארלוירן, און איך האב אים געזאגט ביי מיר גייט עטס פארלירן ביטערליך, ווייל איך האב נישט קיין באונדריס, מען וועט מיר קומען זאגן מען טאר נישט, מען וועט מיך ארויס ווארפן פון סאטמער, איך האב מיט סאטמער גארנישט, אין סאטמער האבן מיר געהאט א רב מיט א רבי'ן דארטן, אז ס'איז געווען אזוי חזקל תשעה באב איז געווען די רב סופאוזינגלי וואס איז געווען א נואף, ער האט געטאטשט זיין שוועגערין, איך האב דעם בריוו, די בריוו איז געשטאנען דארט אזוי, נאכדעם וואס זיי האבן זיך ארום געשפילט און געפעצלט האט זי געוואלט תשובה טון איז זי געלאפן צו די רבנים האבן די רבנים געזאגט אויב ס'איז געווען באונס קענסטו צוריק גיין וואוינען צו דיין מאן אויב ס'איז געווען ברצון ביסטו פערטיג מוזט דיך גט'ן און זיי האבן בפירוש געזאגט וואס ס'וואלט געווען ביי די שוואגער ער האט א שוואגער וואס ער איז א כהן זי איז אשת כ. ווען ס'וואלט געווען ביי אים איז אפילו באונס אויכעט וואלט געווען אסור. דאס איז געווען וואס דא איז פארגעגאנגען, און ער איז געווען דער דיין אין בית מדרש. שטעל דיר פאר וואס פאר א שיטי דיין זיי האבן געהאט א פיס אוו שיט. פאר דעם אלעם דארף מען תשובה טון, האסט צוגענומען יענעמס פרוי, זיי קענען שוין נישט לעבן מער בשלום, כאטשיג זיי זאלן לעבן זאלן שטופן, ס'וועט אלעס גיין די זעלבע, באט איטס נעווער די סעים. נאכדעם ווען דער סעספישען דעט, ס'איז געווען דא זנות, ס'איז נישט א סעספישען, ס'איז געווען זיכער, זיי האבן ביידע מודה געווען, ח. תשעה באב האט אונטער געשריבן א יא ס'איז געווען באונס ער האט זיך געפעניקט. וואט קיינע גארביטש איז דאס? אבער ער איז געבליבן דיין אין בעסמעדריש. נאכדעם איז ער נאך ארום געלאפן און ער האט געזאגט וואס נחום ראזענבערג זאגט איז א ליגנט. א בין איך צוגעגאנגען צו אים איך האב אים געוויזן דאס צעטל ווילסט האבן הונדערט קאפיס אין די גאס מארגן? וועסט נאך איינמאל זאגן אז ס'איז א ליגנט וועט זיין הונדערט קאפיס אין די גאס וואס דו האסט אונטער געשריבן. דו מיט איר האבן אונטער געשריבן ביידע. ס'איז געווען א דעדלי מיסטעיק. און דאס וואס עטס האטס געטון אלע יארן? עטס האטס געהאט די. פאוער, און מענטשן האבן מורא געהאט כאילו עטס זענטס עפעס ווערד, איך האב אגב אלץ געזאגט איך האב נישט קיין מורא פון זיי, שלום יענקל געלבמאן ימח שמו וזכרו ער קומט צו מיר צו איינמאל, דו טארסט נישט אריינקומען אין מאנראו, ווייל ביסט געפארן מיט א קאר הונדערט און פֿערציק מייל א הונדערט און צוואַנציק הונדערט און צען מייל א שעה אויף דעם סקאנא מאנק ראוד, זאג איך אים רב איד איך האב נישט קיין קאר, סא וויאזוי בין איך געפארן מיט א קאר, דאס איז געווען סאטמאר, מען האט געקענט אנלייגן מעשה'לעך אויף וועם מען האט געוואלט, און דער אלטער רבי איז געזעסן ער האט עס אויסגעהערט, ער האט עס געקויפט, ער האט עס איבערגע'חזר'ט צען מאל, ביז ער האט עס געגלייבט. אזא ווערטשאפט האט ער געפירט. און נאר ווען ס'איז געקומען צו ערנסטע זאכן, אויב ס'איז געווען זיינס א מענטש, האט ער געמאכט א שווייג, האט זיך דורכגעלאזט. איז יעצט קומט א צייט וואס מ'דארף אנהייבן תשובה צו טון. ביי נעילה זאגט מען למען נחדל מעושק ידינו. אז דו האסט ביי יענעם גע'גנב'עט קענסטו דיך קלאפן ביז מארגן א גאנצן טאג ס'וועט דיר גארנישט העלפן. מ'דארף צוגיין צו יענעם, קודם דארף מען אים באצאלן, און נאכדעם דארף מען אים איבערבעטן פאר די צער וואס מ'האט אים גורם געווען. ס'איז א מורא'דיגע צער. ס'קומט דא, דער רבי האט געעפנט א שול. ווען ער האט געעפנט די שול האט קיינער נישט געקוקט זיין וועג, איז געווען א אפגעפרעגטער מענטש. דער ווער, דער דברי יואל. מיט זעכציג יאר צוריק, פופציג יאר צוריק. מיין טאטע פלעגט אלץ גיין נאך געלט, האט ער אלץ געהאט געלט. דער רבי האט אים געלאזט רופן אז ער וויל בויען א מקווה, דארף האבן הונדערט דאלער, און ער וויל די שיעור. מיין טאטע האט אים אייביג געגעבן. נישט אזוי ווי די סאטמאר אויסגעגעבענע רבי, שיטת רבינו, טעם צו די לאנגע גאטשעס צו די קורצע גאטשעס, מיין טאטע נישט אינטערעסירט געווען, ווייל. צדקה געב איך דיר. זיי האבן אנגעהויבן מיטן רבי'ן, הער בעסער צו היינט, די שיטות, די דברי חיים, די דברי מעשים, לאטס אין קאפ אז אונז דרעקעס, ווי האט ער צו זאגן אין רבי'ן א דעה וואס צו טון? ממש א באנטש דרעקעס. שוין, זיי האבן געפירט דאס גאנצע אידישקייט, און יעדער האט פאר זיי מורא געהאט, איך האב נישט קיין מורא געהאט, איך האב געזאגט אזוי, איך האב די זעלבע געווער ווי עטץ, אז עטץ וועט שיסן שיס איך אויכעט, איך האב נישט קיין פראבלעם, פון מיר האבן זיי מורא געהאט, ער איז צוגעקומען דער רשע מרושע דער עלף. פערד דער, די גרויסע בהמה'ישע בארד, ווייסט עלף פערד אז דו ווילסט מקדש שם שמים זיין, שער דיר אפ די בארד און די פאות דו שייגעץ טמא, ער קומט צו מיר צו מיט א שטורעם, איך וועל דיך שטעכן דאס איז א שפיז, גיי ארויס, זאג איך איך גיי זייער גערן ארויס, דארפסט מיך נישט ארויסווארפן, אז איך דארף דאווענען מיט חזקאל תשעה באב און איך דארף דאווענען מיט חזקאל ראצענבערג, דאס איז ביי מיר נישט קיין גרויסער מנין, דאס איז דר'ערדליגערס, פארשטייסט וואס דא איז געווען, זיי האבן זיך איינגערעדט יעדער ברויך זיי האבן, קיינער ברויך נישט האבן סאטמאר, סאטמאר האט נאך קיין גוטס פאר קיינעם נישט געטון. קיינעם נישט. זיי האבן נישט גענומען א פאנד אז סאטמאר גייט יעצט בויען א שטעטל און מען גייט געבן פארן עולם ביליגערע הייזער, דאס האבן זיי נישט געטון. מען האט געקענט קוילען, וויאזוי שטייט דארטן ביי ספק ספיקא וואס דו קענסט א ברשות הרבים ספק טומאה. דאס האט עטץ געטון. צו לייגן נאך און נאך און נאך און ווער ס'באצאלט נישט וועט מען ארויסווארפן מ'וועט אריינווארפן מיט די קינדער האט עטץ ענק געשפילט? די אלע וואס זיי האבן. שפילט זיך מיט די קינדער האבן באצאלט א ביטערע פרייז, דו טארסט זיך נישט שפילן מיט יענעמס קינדער, ווען יענער זאגט גאר עלי איך האב געלט איך וויל דיר נישט צאלן מוזט אים אויך אננעמען ווייל דו האסט געשנארט אויף דעם, נאר וואס ס'האט געהאט א השם הוא מלכינו כינו כינו ולו לו לו אנחנו עבדים דים דים דים, מען האט געשלאגן זיך מיטן רעבן, וועגן דעם האט אים דער אייבערשטער געהאלפן ער האט איבערגעלאזט א. פארץ! ער האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, ער האט נישט איבערגעלאזט קיין תלמידים, ער האט איבערגעלאזט אפאר שקצים, דעם סיגעטער שייגעץ מיט זיינע שרצים, און דעם גייען אונז פירן הוא יוליכנו קוממיות לארצנו? דאס האט ער איבערגעלאזט, פארוואס? ווייל ער האט זיך אויפגעפירט ווי א חי', האט אים דער אייבערשטער געזאגט דו ביסט א חי' צו מיינע קינדער, וועל איך זיין א חי' צו דיר. איך טאלעריר עס נישט. דעטס איט. דאס איז געווען די גאנצע סיגעטער, די גאנצע סאטמארער רב, די גארנישט מיט נישט. נאר האבן זיי אפאר שלעגערס, אברומי רובין רופט מיך אן, ווייל מ'האט צאם פארקויפט אונזער שול, און מ'פייט אז מ'זאל עס נישט פארלירן. כ'האלט אין נחום, איך אליין געב. אברומי, דו ווייסט מיט וועם דו רעדסט? דו ווייסט נישט מיט וועם דו רעדסט. אברומי, איך האב נישט קיין מורא פאר דיר, איך קען דיך אויפפיקן און דיך שטעלן נאכאמאל אין תפיסה. ער מיינט טאקע? שפילן זיך ארום, זיי מיינען ע ב ב ב ב, זיי לויפן. צום רעבן, צו רבינו הקדוש, ס'איז נישט דא קיין רבינו, עס איז נישט דא א קדוש, עס איז געווען א פאליטישן, אן אלטער איד, וואס איז געווען ריטייערמענט עידזש פאר ער האט זיך נאך געשטעלט איז געזעסן אויפן סאטמאר רבי'נס שטול, דער רבי האט קיינמאל נישט געדארפט פירן אזא צייט, ער איז שוין געווען אווער עידזשד און ער האט געהאט א רעבעצן א רשענטע אז ס'איז אנבעליוועבל, איז דאס דארף מען וויסן יעצט, אונז דארף מיר אנהייבן צו לערנען מיט אלף בית מיט די קינדער, מען דארף אנהייבן לא תגנבו, מען טאר נישט גנב'נען, לא תגנוב לא תגנבו, פאר רבנים זאגט מען איר זיי זאלן נישט גנב'נען, קיינער האט דאס נישט געלערנט קיינעם, מאכט א דיעל מיט איינעם, ס'קומט צו באצאלן האקט ער ניין ער האט אזוי געזאגט נאר אזוי נאר דרייט נאר און ער לויפט שוין צו א טוען, איך האב דא יעצט א ישיבה פון בארא פארק א ישיבה פון בארא פארק שפריצער הייסט דער ראש ישיבה ער האט געטאטשט בחורים ער האט זיי געזאגט קומטס אין די מקווה איך גיי מארגן דעמאלטס און דעמאלטס איך וויל ענק ווייזן זאכן וואס עטס האטס קיינמאל נישט געזען שמוץ יא איז ער געלאפן שנעל צו עפעס א ראש ישיבה און דער ראש ישיבה האט געגעבן א בריוו אז ער האט מיט אים גערעדט און ס'איז נישט אמת ס ה ס'איז נישט אמת. ס'איז דא צען קינדערלעך וואס האבן געזאגט אז ס'איז יא אמת, נאר דאס איז געווען סאטמאר אלע יארן, אלע מוסדות האבן אזוי געארבעט, דיך צו באגראבן, זיך אויפצוהייבן. שפריצער טאר קיין ראש ישיבה נישט זיין. יעצט וויל איך אנהייבן צו לערנען אלף בית, דער רבי האט אונז קיינמאל נישט געלערנט, ער האט אונז פארפאפט, ער האט אונז אריינגעטראגן אין משוגענע דרכים, ציונים, ימח שמם, דו ווילסט שעלטן? שטעל דיך אויף אין דיין שול און דו שעלט, דאס האט ער נישט געטון. ער האט געלאזט אונז זאל מיר שעלטן ווייל ער האט באקומען געלט פון זיי, ס'איז דא איינער וואס איז געווען א ראש ישיבה אין א סאטמארע מוסד אין ארץ ישראל צו פ ה פופציג זעכציג יאר, מ'האט מיר געזאגט, ער האט באקומען די טשעק, ס'איז געשטאנען דרין ראביי יואל טייטלבוים פון ניו יארק, יעדעס יאר האבן זיי באקומען געלט, די ציונים שיקן צדקות פאר די גאנצע וועלט, נישט ווייל זיי טוען עס פאר גוט, זיי טוען עס ווייל זיי ווילן כאפן דעם עולם, אבער ס'איז נישט קיין חילוק. סאו יעצט לאמיר גיין ווייטער. סאו ווען מ'מאכט א דיעל מיט איינעם, איז די גמרא ברענגט א גאנצע אריכות אז ער האט געמאכט א דיעל, ער האט געהאלטן אינמיטן קריאת שמע, האט נישט געקענט אויסרעדן, האט ער עס אינזין געהאט צו געבן פאר די פרייז, שפעטער האט געענדיגט די קריאת שמע, זאגט ער ער גיבט אים אזויפיל אזויפיל ארויף ארויף, זאגט ער איך געב עס דיר פאר די פרייז וואס ס'האלט יעצט, נישט ווייל די איך האב דיר אינזין געהאט צו געבן, האט ער נישט געטארט מפסיק זיין, האט ער עס אפגעגעבן, און דאס איז וואס אונז האמיר נישט געטון, אונז האמיר גע'גנב'עט און גע'גזל'ט, ס'איז דא חברה וואס זיי בויען. טעטליך בויען זיי פאר אונז זיי בויען גאנצעטע דירות בויען זיי פאר אונז, למשל אפילו קרית יואל, א דירה וואס קאסט אין קרית יואל פיר פינעף זעקס זיבן הונדערט טויזענט דאלער, ביים גוי האט עס געקאסט פערציג פופציג און זעכציג, אבער האסט נישט געקענט דארט קויפן האט מען נישט אריינגענומען דיינע קינדער, איך זאל זאגן אז דער רבי איז נישט געווען א גנב? א גנב איז ער געווען! איך זאל זאגן ער האט נישט געוואוסט וואס מען טוט? טאמער האט ער נישט געוואוסט האט ער נישט געטארט פירן דאס געשעפט, איך האלט ער האט יא געוואוסט. איך האלט ער איז געווען א מארעמארישער און ער האט עס געלאזט, הי דידענט גיוו א הוט פאר נאובאדי, און אונז זאל מיר זיין ערליך, קלאפן סלח לנו, שרייט ער ביטער פון היינט מאל אן וועל איך שוין זיין א גוטער, א גוטער וועל איך זיין, מען האט קיינעם נישט געלאזט לעבן, ווער ס'איז שולדיג פאר די אלע נושרים איז נאר דער סאט. מאר רב דער דברי יואל מיט אלע אנדערע רבנים וואס האבן דעמאלטס געלעבט, זיי האבן נישט געקוקט אז דער עולם זאל קענען האבן גרינג פרנסה און מען זאל קענען שיקן די קינדער אין חדר און אין די מיידל סקולס, זיי האבן געקוקט נאר געלט זאל אריינפליסן, דעטס אלל, זיי זענען נישט שולדיג פאר דעם, מען וועט קומען אויף יענע וועלט וועט איינער פרעגן פארוואס האסטו נעבעך פינף קינדער וואס זענען או טי די, מען זאגט גיי צו דעם דברי יואל, מען האט נישט געגעבן קיין געלט פאר קיין דירות, די גאווערמענט האט געגעבן און מען האט עס גע'גנב'עט, און וואס זענען מיר געבליבן? יתומים. און דאס מוז זיך אויפהערן ווייל היינט מסר'ט יעדער, איך אליינס, קענסט מיך רופן מוסר, שמוסר, בוסר, דא ס'דא ער ווער עס א באא וואסאר ס'דא אין ערגעץ אין אפסטעיט האב איך געזעהן פארקויפט איינער פלייש דארטן ווי עס א באא וואסאר, מיך קענסטו רופן וואס דו ווילסט כ'האב פאר דיר איין זאך כ'האב דיך אין דר'ערד נאר איין זאך בעט איך דיך אין שול ווי איך דאווען זאלסטו מיר נישט נאכלויפן ווייל כ'האב נאך נישט קיין שול ווי מ'לאזט מיך אריין, מ'לאזט מיך נישט אריין ברוך השם פארוואס? ווייל עלפער. גערעדט מיט דעם אנדערן יצחק לבנה שטערן, איז דארט דא נאך א שטערן אין דעם זעלבן בית מדרש, שבתי כהנ'ס איידעם, די האבן זיך צוזאמגעזעצט, זיי ווילן מיך ארויס פון דארט, חזקל טייטלבוים וואס האט בועל געווען זיין שוועגערן, ער מעג דארט דאווענען, נישט נאר דאס ער דאווענט פארן עמוד אויך און דער אנדערער מעג אויך דארטן דאווענען, חזקל טייטלבוים מעג דארטן דאווענען, און חזקי ראזענבערג מעג דארט דאווענען, נחום ראזענבערג איז א פראבלעם, עטס זענטס אזוי FOS, פול אף. שיט! אזוי ווי די סאטמארע רבינ'ס שיטה הקדושה, דעטס אלל יו אר, און וועגן דעם זענט איר נישט מצליח אויך נישט, האט טויזענטער תלמידים, ווייסט זיך וואס זענען גוים, ווייסט זיך וואס האבן חתונה געהאט מיט גוים, ווייסט זיך וואס האלטן נישט קיין שבת, זיי קומען דאך נאכדעם וויינען צו מיר, און איך פרעג האו דיד איט סטארט, מ'האט מיך געשטופט אין די מחילה, כ'האב נישט געהאט צו וועם צו רעדן, כ'האב געזאגט עפעס, האט מען נאכדעם געמאכט חוזק פון מיר, דער סאטמאר רבי האט אזוי געמעגט זיין סאטמארע רבי, אזוי ווי איך מעג זיין בלינצער רב. א שאנד אז מען האט אים אפילו גענומען. יעצט זאל מען גיין ווייטער. מען טאר נישט גנב'נען פון א גוי אויך נישט. גזל עכו"ם איז אויך אסור, בפרט נאך וואס ס'איז דא א חילול השם. די אלע פראגרעמס וואס מען נעמט טאר מען נישט נעמען. יעצט איז אויך געווען א אינגערמאן האט מיר פארציילט. די ישיבה האט אויף אים ארויסגענומען איך ווייס נישט וויפיל הונדערטער טויזענטער דאלער משך די פאר יאר. און ער האט עס געוואלט יעצט נעמען געלט ווייל ער וויל גיין אין ביזנעס. האט מען געזאגט שוין לאנג לאנג ריטריווד, איז ער געקומען צו מיר וואס מען טוט, זאג איך אים גארנישט, האסטו נעכט, גיב דיר א לויער, זאג אים אז ער זאל זיי אפקאלן, ווען ער קאלט זיי אפ ווייסן זיי צו אידער דעי פעי די נעקסט דעי אדער דעי קלאוז דעם דאון, זיי האבן נישט קיין רעכט דאס צו טון, ס'איז דאך אונזער געלט, מען געט דאך עס אז אונז זאל מיר קענען בויען היימען מיט מיט מיט מיט מיט אלעס וואס מען דארף, האט זיך אנגעריקט סאטמאר רב אז די גאווערמענט איז נישט מקפיד ממילא איז נישט קיין גזל עכו"ם, ס'איז נישט קיין גזל עכו"ם, די גזל איז פון א איד, ער דאס האט ער נישט צוזאמגעשטעלט. שוין געווען צו שווער פאר אים, זיין מח האט עס שוין נישט געכאפט, שוין געווען נאכן סטראוק זעט אויס, און ממילא וויל איך ענק זאגן, קיינער זאל זיך נישט לאזן, איף דעי עקזאוסטעד דאס אלעס וואס דיר קומט, זאלסטו זיי גיין מסר'ן, ס'איז נישט קיין מסירה, ס'איז דא א תשובה אין דברי יואל חושן משפט, אז ס'איז דא א גבר אלם, מען קען נישט מיט אים דורכקומען, מעג מען גיין צו ערכאות, נישט אויף דעם הייסט אז מען טאר נישט גיין צו ערכאות, דער אייבישטער האט נישט געהייסן אז מען זאל מאכן א אידישן בית דין אז דו זאלסט קענען ארויסגנב'ענען געלט וואס דער גוי לאט דיך נישט נעמען. און דער דעטס נאט מעיד פאר דעט. און דאס האט מען דא געטון, מען האט יעדן באגנבעט און יעדן באגזל'ט, יעדן איינעם, און מען האט נאך געסטראשעט אויך, דאס איז געווען סאטמער, דאס איז געווען דער הייליגער רבי, דער דברי יואל, דער דזשאוקער, און היינט טוען זיי עס אלע, ווער טוט עס נישט, אלע ישיבות טוען עס, אלע תלמוד תורה'ס טוען עס, יעדער האט זיך פארלאזט, סאטמער טוט עס, מעג איך דאך עס אויך טון, היינט איז נישט דא א ישיבה וואס זיי האבן איין ערליכן דאלער, מען פארקויפט ערליך געלט, און דער רבי מיט, הערטס אויף מיט די באלאוניס, ס'איז נישטא קיין ערליך געלט. איין דאלער ערליך געלט קען מען נישט טרעפן אין גאנץ וויליאמסבורג, ניין מען קען נישט, און אין מאנרא ווער שמועסט די קהילה האט אפגעגנב'ט פון יעדן, זיי האבן גענומען דעם רעבן, מען האט געזאגט מען מוז האבן דירות פאר מענטשן, און מען האט ארויף געלייגט אזא מין פרייז אז קיינער קען עס נישט עפארדן, און ווען איינער ברעכט זיך און ער קויפט עס איז ער א בעל חוב א גאנץ לעבן, ער קען זיך נישט ארויסזען פון דארט, דאס האט מען געמעגט? איך זאג ענק נאכאמאל איך פאר ארום איך מאך מקוואות יעדע פאר וואכן. כ'האב די וואך אויך גענדיגט א מקווה, א כלים מקווה גראדע, איך וויל ענק זאגן, עטס ווייסטס נישט וויפיל מען קען האבן ריעל עסטעיט היינט אין די איבעראל ארום און ארום אין אמעריקע, אין אמעריקע! מען קען האבן פאר צוואנציג, דרייסיג און פערציג טויזענט דאלער בריק, בריק בילדינגס, הייזער. איך מוז דא וואוינען ווייל די רבי האט דא געגאנגען אין בית כסא? צו ער האט זיך דא געטובלט אין א מקווה? וואט די העל איז אלל דיס? יעצט דארף מען אהרן'ען אויך שוין געבן און זלמן לייב אויכעט, און די אלע האבן דאך שרצים איבער שרצים דארף מען אלע אויסהאלטן? גייטס לעקן מזוזה. יעצט זאל איך זאגן נאך א זאך, איך האב איך האב ענק שוין געזאגט, איך האב א שוואגער ער הייסט יצחק מרדכי מערל, זיין ווייב איז מיסיס מערל, זי איז ר' שלמה ניילענדער'ס א טאכטער, א גנב, מיין שווער איז געווען, האט שוין געהאט נאך אפאר סטראוקס אבער ער איז נאך געווען געזונט, ס'איז נישט געווען קיין פראבלעם מיט אים. האט ער געזאגט, כ'האב צוויי כלות אין שטוב, איז נאך פארן סטראוק, ער האט איינעם איז רעיטשל, דאס איז מיין ווייב, און די אנדערע איז שרה, זיי געבן העלפט און העלפט, ער האט געהאט באקומען דעמאלטס ווידערגוטמאכן פינף און פערציג טויזנט דאלער, און איך בין געגאנגען צו שרה נאכאמאל און נאכאמאל, נו ווען, מארגן, נעכטן, היינט, און זי האט געמיינט זי מאכט מיך משוגע, זי האט געמיינט איך האב פאר איר מורא, איך האב נישט קיין מורא איר איינצוזעצן אין תפיסה אויך נישט, ס'איז דא א תשובה פון רעבן אז ס'איז דא א גבר אלם, קען מען אים רופן אין ערכאות, און איך האלט זי ביים רופן אין ערכאות. און איך, ס'איז שוין אינמיטן, ס'איז שוין אויפן וועג, ווייל איך האב זי געווארנט. נאר דעמאלטס וועט זי דאך אנהייבן, א מאמע פון פופצן שרצים צו צוועלף שרצים, איך ווייס נישט וויפיל זי האט אנגעמאכט, און זי וועט אנהייבן יוי מאט מאט מאט מאט מאט מאט, העי וועיט א מינוט, מ'האט דיך געווארנט, און איך ווארן דיך יעצט אין פאבליק, קיינער זאל נישט קענען זאגן כ'האב איר נישט געווארנט, איך ווארן איר נאכאמאל און נאכאמאל, איך האלט איר אין איין קאלן, און זי האט א חכמה, זי ענטפערט נישט דעם טעלעפאן, זי מיינט אז דאס וועט איר העלפן. זי האט געהאט צוויי שוואגערס וואס איר שווער האט איבערגעלאזט א הויז האט זי זיך מיט זיי געקריגט פערציג יאר ארבעים שנה, איך גיי מיך נישט מיט איר קריגן פערציג יאר, איך גיי איר איינזעצן, זי האט צוגעגנב'עט דאס געלט, כ'האב אויף אלעם כספ'ן און יעדער האט עס געוואוסט, נאר זי האט געמיינט זי איז א חכם און זי האט א מעלה, ווען ס'קומט צו עפעס אז מען וויל זיך אראפזעצן הייבט זי אן צו שרייען ווי א עגלה ערופה, שרה, אין קאורט קען מען נישט שרייען ווי אן עגלה ערופה, דו שריי אזוי אויפן דזשאדזש וועט ער דיך איינזעצן נאכאמאל, יו. טו גיוו בעק די מאני דעט מיסטער ניילענדער האט איבערגעלאזט פאר זיין טאכטער, און נישט פאר דיר, דו דרעק, פאר דיר האט ער איבערגעלאזט העלפט, ענד איף יור נאט גאנע דו איט, יור גאנע לוז אלל יור פראפערטיס, איך האלט ביים לייגן יעצט א לין, איך האב א גוטן לויער, וויר גאנע פוט א לין אן עוורי וואן אוו יור פראפערטיס, ווייל די פראפערטי וואס דו וואוינסט אין, דאס איז אויך נישט אויף דיין נאמען, דאס איז אויף דיין שוועסטער'ס נאמען, די וואס האט געהאט א סטראוק, דאס איז די משה וויינשטאק'ס ווייב. אויף איר נאמען איז דאס הויז, און דו קאלעקסט רענט אז דו ביסט כאילו דו ביסט נישט די טענענט, דו ביסט נישט די לענדער, דו ביסט די טענענט. ליסן, אלעס איז יעצט ארויסגעקומען, און איך זאג דיר נאכאמאל, איך גיי דיך נישט נאכאמאל ווארענען בלי נדר, וואנס יו וויל בי אוט, יו וויל בי אוט פאר אלוועיס, יו גאנא לוז עוורי וואן אוו יור בילדינגס. א חוצפה אזוינס צו טון, ווער האסטו געמיינט דו ביסט? און מיין שווער האט ער געהאלטן איין זאגן, נו ס'איז דאס שוין ערלעדיגט? ניין טאטי ס'איז נאכנישט דורך. ס'איז נישט דורך, איך האב ערלעדיגט פאר מיין טאטן אויכעט און פאר מיין מאמען אויכעט, מען גייט, ס'איז דא אזאלכע. בראוקערס וואס די גאווערמענט האט געשיקט פון דייטשלאנד, און אין צוויי וואכן איז עס געווען ערלעדיגט. וואס האסטו געמיינט? גייסט אנדרייען און דרייען און דרייען און דרייען? נאנאנאנאנאנא, שרה, ס'איז נישט די געלט, איך ברויך נישט דאס געלט, ווען דו גיבסט מיר היינט דאס גאנצע געלט, די צוואנציג צו פינף און צוואנציג טויזנט דאלער, איך האב באמת נישט וואס צו טון דערמיט. כ'האב נישט וואס צו טון דערמיט, נאר איך גיי דיך אויסלערנען איין זאך, שפילן! זאלסטו דיך מיט דיר, נישט מיט יענעם. איך האלט מיך נישט ביי שפילן מיט דיר, דו שיקסע, דו לאו-לייף, דו סקאמבעג. יעצט אזוי ווי ס'איז פאר ראש השנה, וויל איך רעדן פון נאך א פאל. ס'איז דא א איד וואס ער האט געהייסן משולם פייש לעווי. א שייגעץ, א גנב. איין טאג קאלט ער מיך אפ, דו ברויכסט דאך א ישועה, איך וויל דיר געבן אן עצה. פאר שוין אראפ אויף אונגערן מיט בנימין זאב ראטמאן, מיט משה ראטמאנ'ס טאטן, און דארט וועסטו, ער זאגט מיר צו וועלכן ציון איך זאל צוגיין נאך אויך. דאס איז אזא ראפינירטער שייגעץ געווען דער טאהשער רבי? ער זאגט איך זאל צוגיין צו דעם און דעם ציון, דארט איז דא א גרויסער צדיק וואס ער ליגט אין אונגערן, איך זאל דארט צוגיין, איך וועל דארט טרעפן קיווען, איך האב דארט געטראפן קיווען, אבער קיווע האט נישט געקענט גיין אין בית הקברות ווייל עס איז געווען זעקס פיס שניי, און איך קאל אפ רעבע מען קען נישט צוגיין דא, איך ווייס נישט ווער ווער עס האט אייך משוגע געמאכט, ניין זאל דארט זיין ס'צעצעצעצעצע, בקיצור קיווע איז דארט געווען, ס'האט זיך גארנישט אויסגעארבעט, זאגט מיר קיווע איך וועל דיר זאגן א סוד, ס'איז געווען דא א שוט-אוט פון די מאפיא מיט די פאליס אין עפעס איינע פון די יוראפעאישע שטעט, און ער האט זיך דערוואוסט דערפון ווייל ס'איז זיין חברה פון אמאל, און ער איז געפארן נעמען קאמישן אויב ס'וואלט ווען דורך, למעשה איז עס נישט דורך ווייל די פאליס האבן געשאסן די מאפיא, די מאפיא האט צוריק געשאסן, ס'איז נישט דורך. בין איך צוריק געקומען דא, כ'בין געווען אזוי צוקאכט, כ'האב געזאגט פארן טאהשער רעבן, דו שייגעץ טמא מטומא, שטופ דעם שטריימל אריין אין תחת אריין! שעים אן יו! דו האסט א געלונגענעם זון ווי מיילעך, א וועלטס גנב, ער האט נישט געעפנט נאך קיין ספר, און דו האסט א חסר דעה ווי מרדכי, אז דו האסט געהאט אזאלכע געלונגענע צוויי קינדער, וואס האסטו זיי נישט געשיקט, וואס האסטו מיך געשיקט, און האסט מיך געוואלט שיקן, האסטו מיר געדארפט זאגן, איך וויל דיך שיקן אויף א וועג ווי מען גייט זיך צוטיילן מיט א גנב, און אז מען וועט דיך כאפן זאלסטו נישט זאגן, א רשע מרושע געווען! און דעמאלטס ווען דאס איז געשען איז די גאווערמענט, די יוראפעישע גאווערמענט, האט געוואוסט פונקטלעך פון די גאנצע זאך. זיי האבן מיך אפגעקאלט, זיי ווילן איך זאל מיט זיי קאאפערירן, האב איך געזאגט איך ווייס נישט פון גארנישט ווייל כ'האב נישט געהאלטן ביים ארויסגעבן די אלע זאכן, כ'האב נישט געוואוסט. איך האב דעמאלטס נישט געוואוסט אז די טאשער רבי איז אזא גנב און א גענגסטער. ער איז היינט א שוכן עפר, ער איז א, ער האט אפגעפייגערט, ער האט אויפגעשטעלט א אימפעריע וואס מען גנב'עט און מען גזל'ט, די גרעסטע זנות איז געווען אין טאהש. ס'איז דא איינער וואס גייט ארום דא פארקויפן קאפי, ער פלעגט פארן יעדע צוויי וואכן אויף טאהש און געהאט דארטן זיינע בוחרים געשטופט אין די מחילה, און איך האב עס אפגעשטעלט. ער האט געקויפט א פלאץ דארטן ווי איך בין אין די קאנטרי, און ער קומט צו מיר צו, אזוי ווי איך בין נישט קלאר אין דעם פארקאקטן דברי יואל שיטה, וויל ער מיר זאגן אז ער ברענגט די ספר תורה דא אין פלעי האוז יעדן שבת, און איך זאל נישט אריינקומען דארטן ווייל ער וויל מיר נישט געבן קיין עליה. זאג איך אים, מיסטער טייטלבאקס, איך וויל דיר עפעס זאגן, דאס איז טייטלבוים, דאס איז פון די ספרדישע טייטלבוים'ס, זאג איך וויל דיר עפעס זאגן, איך ווייס וואס דו האסט אפגעטון, און איך האב מענטשן וואס וועלן קומען טעסטיפייען אז דו פארלאזט נישט יעצט, די באנגעלאו קאלעני זאג איך דיר צו מען פיקט דיך אויף שבת, איך איך האב נישט, ביי מיר ווען סקומט אויפצופיקן א חזיר איז נישט דא קיין שבת, ס'שבת איז הותרה, ער האט געזען ס'ביטער די מצב, ער ווייסט דאך וואס איך טו, איז ער אנטלאפן ער איז קיינמאל נישט צוריק געקומען, נעווער, ער האט עס פארקויפט און א גוטן טאג ארויס, פארשטייסט וואס א ספרדישער פאץ איז, ער גייט נאך מיך סטראשען איך זאל נישט קומען אין שול ווייל ער ברענגט דעם ספר תורה, קודם האב איך דיך נישט געבעטן זאלסט ברענגען א ספר תורה, און נאכדעם האסטו נישט קיין רעכט צו ברענגען אן אן דעם וואס איך געב דיר רשות, משוגענער הונט ווער ביסטו דארט? דאס איז געווען סאטמאר, זיי האבן זיך געשלאגן, ס'איז געווען א קליפה טמאה און זיי האבן זיך מיט יעדן געשלאגן, און איך האב זיי געזאגט איך האב פאר ענק נישט קיין מורא, וואס עטץ האטס האב איך אויך, ווייל איך האב אויף ענק אסאך מעשה'ס וואס עטץ האטס נישט, טוט ער ענק הייבן שטריק און ער הייסט טייטלבוים, ער פארקויפט קאפי, צוויי יאר צוריק האט מיר דערציילט איינער וואס ער פארקויפט אים קאפי, ער האט א לאנטשאנעט, זאגט ער ער האט זיך מיט מיר געטשעפעט נאך אלס בחור, וואט דע העל דאז הי וואנט פראם מי נאו, און איך בין צו אים צוגעגאן, איך האב אים געזאגט איף יו עווער סטעפ אינטו דיס סטאר אגעין, רוף איך די פאליס צו דיר. נישט סתם פאליס, די סעקשועל אביוז פאליס, חזירים וואס זענען, און עס איז א ספרדישער, טייטל באקס הייסט ער, טייטלבוים, אמאל האט זיין טאטע געוואוינט דא אין ווילימסבורג, ער האט ארויסגעמופט ערגעץ אביסל אהין צו. ער איז אברהם ווידער'ס איידעם. ביי אונז איז דא איינער וואס ער ער איז דארטן א דער גאנצער פירער פון פון די האוזינג אין די קאנטרי, דאס איז זיין שוואגער, און ער קען מיר נישט מוחל זיין. איך האב אנגעהויבן צו בויען א פארטש, איך האב נישט געוואוסט מען דארף א פערמיט, ס'איז דא דארט חברה וואס זענען אריינגעקומען, זיי האבן בכלל, מען האט זיי געזאגט קום נישט אריין, ס'איז דא איינער סנדל, די גמרא זאגט די ערשטע פערציג טאג וואס מען וואוינט מיט א פרוי זאל מען מתפלל זיין אז ס'זאל נישט געבוירן ווערן א סנדל, סנדל דאס איז א קליפה טמאה, ער האט אריינגעבראכן, ער האט אויפגעבראכן א וואנט און ער איז דארט, איך האב געוואלט בויען א פארטש, איך האב נישט געוואוסט מען דארף בעטן א פערמיט, איך האב נישט געוואוסט אז ס'איז דא א בעל הבתים דא, איז געקומען איינער וואס ער גייט נאך באצאלן פאר דעם א פרייז. ער האט א ביזנעס, זיין טאטע, ער ארבעט ביי זיין טאטן, איך גיי אים אפשטעלן, ער האט נישט געהאט קיין שום רעכט דאס צו טון, ווי קומסטו צו ברעכן, ווער ביסטו, ווייל דו ביסט געבוירן אין סאטמאר? דאס איז א באנדע שקצים, ער איז נישט געקומען זאגן בוי נישט אהער און אהין, ניין, קודם ברעכט ער עס אראפ, דאס אראפברעכן גייט דיך קאסטן, ווייל איך גיי נעמען יעצט א לויער און איך גיי דיך סוען שווערע שווערע געלטער, דו האסט נישט געהאט קיין שום רעכט דאס צו טון, און זיין טאטע האט א גרויסע פעקטערי. טרי א קאמפעני פארקויפט טשאקעלאדע. נאנאנאנאנאנא איך גיי דיך נישט ארויסלאזן איך זאג דיר אז איך לאז דיך נישט ארויס און נאכדעם איז געקומען סנדל און זיי האבן גע'גנב'עט די האלץ ווייל אזוי ווי מ'האט אפגעשטעלט די בוי האבן זיי צוגע'גנב'עט און זיי האבן זיך געבויט א פארטש ארום און ארום סאו סנדל יו גאנע בי סוד אלסאו דו האסט נישט געהאט קיין רעכט דאס צו נעמען ס'איז נישט דיין די סאטמארע רבי האט געפייגערט ער איז נישט דא מער זיינע דרכים זענען טויט היינט איז דא לאו ענד ארדער סנדל יו גאנע פעי פאר דיס טו. געהאט קיין שום רעכט דאס צו טוהן, און דאס איז זאכן וואס מען דארף ראש השנה פאר ראש השנה ערלעדיגן, די איך אלע חברה מיינען אז זיי גייען האבן אזא גוט געבענטשט יאר, עטס זענטס גנבים, עטס נישט געהאט קיין רעכט, ווער האט ענק געזאגט אז מען מעג? און אפילו ווען ס'איז דא א רב וואס האט ענק געפסקנט אז מען מעג, וואו איז וואו דאס צעטל? איך וויל עס זעהן, דו האסט נישט געטארט ברעכן, האסט געדארפט צוקומען און זאגן אנטשולדיגט, ס'איז דא לאו ענד ארדער, דו טארסט נישט בויען אן א פערמיט, און איך וואלט דיר געזאגט אז סנדל האט אויך נישט געהאט קיין פערמיט, און נאך. פינף האבן זיך אריינגעבראכן און זיי האבן נישט קיין פערמיט, און דער גראדע וואס האט צובראכן יעצט מיין פארטש איז אוועקגעלאפן פון דארט, ער איז שוין נישט דארטן, ער האט אויך מורא דארט צו זיין, ער מיינט אז מען קען זיי נישט נאכלויפן, און דאס איז דער גאנצער ראש השנה יום כיפור און דאס איז פאר דעם זעמער אונז אין גלות, ווייל מען האט ענק נישט געלערנט לא תגנוב לא תגנובו, און מען האט ענק נישט געלערנט אונאת דברים, מען האט ענק נישט געלערנט סתם יענעם צו באליידיגן, מען האט ענק נישט געלערנט לא תגנוב, מען טאר נישט גנב'ענען, וואס א רעכט האט ער צו ברעכן יענעמ'ס פארטש? אונז וואוינען אין א לאנד וואו ס'איז דא לאו ענד ארדער, און איך גיי ענק אויסלערנען אז איך האב פאר ענק נישט קיין מורא. כ'האב נאך גארנישט געטון ביז יעצט, ווייל איך בין יעצט זייער ביזי מיט מקווה'ס, נאכנישט געווען קיינמאל זייט איך בין אין די מקווה אינדעסטרי אזא ביזי סיזען מיט דער סיזען. ס'געווען עטליכע ערדציטערנישן, ווי א ערדציטערניש האט אפגעהארגעט. פינף מקווה'ס, אה כ'האב פארגעסן איך מאך נישט, ס'איז דא א משוגענער כ'וועל אים בלי נדר ארויפלייגן אויפן טעלעפאן אויכעט, און וואס הערט זיך מיט צער און מרע, זאג וואס ער האט שוין געמאכט א מקווה, ס'איז דא אזויפיל מענשטן וואס זיי בויען שוין היינט מקווה'ס, מען רופט נישט נחום ראזענבערג, דו געפליקטע בהמה דו, כ'האב נישט איין טאג, איין טאג, וואס מען רופט מיך נישט אויף א מקווה, אדער פאררעכטן, אדער באקוקן, אדער פלאנען, ביי דיר איז דאך אויך איינגערעכט נאר סק. כמער קאקמער, ס'איז געווען איינער חיים קלמן קליין, מ'האט אים געזאגט זע אז נחום זאל נישט אריינקומען דערין, ווייל איך האב דאך אים מיטגענומען צו לערנען, און ער האט פרובירט און ווי ער האט, כ'האב אים געזאגט חיים קלמן, גיי גיי דיין וועג און איך גיי מיין וועג, איך האב מיט דיר גארנישט, דו קענסט נישט קיין מקווה און דו וועסט קיינמאל קיין מקווה בויער נישט זיין. ער איז געקומען אמאל, ער האט געזאגט אז דער סופר איז אים נישט גוט, ער האט נישט מכוון געווען לשמה ווען ער האט געמאכט פאר זיין זון די תפילין, מאך עס איבער, און ס'האט זיך אויסגעגאסן די גאנצע טינטע אויף די פארמעט. דאס איז א משוגענע חברה. די רעדסט זיך דא פון נארמאלע מענטשן? ער קומט מיר זאגן, קודם וויל איך זאגן אז דער וואס שלאגט זיך מיט מיר דארטן הייסט שיין, יענקל בער שיינ'ס זון, יעצט ס'איז דא איינער וואס ער האלט אין איין אנקאלן און מיך אינטימידעיטן, ער מיינט איך דערשרעק מיך, כ'וויל דיר עפעס זאגן, סאטמאר רב האט מורא געהאט פאר יעדן, ווען ס'האט גערעגנט און ס'האט געדונערט האט ער זיך איבערגעדרייט דאס קאפ, האט מורא געהאט פאר אן עין הרע, איך האב נישט קיין מורא פאר דעם, איך האב נישט קיין מורא פאר ענקער אלע רוצחים, און היינט די פאליס פיקט אויף וועמען מ'דארף, נישטא קיין שום פראבלעם. דער רבי איז נאר געווען דא צען פופצן צוואנציג יאר אליינס, און קיינער האט אים נישט געלערנט בלק, וואלט אים געדארף ווען לערנען בלק אין די יונגע יארן וואלט ער געווען א נארמאלער מענטש, ס'האבן דאס געדארפט האבן, ס'זאלן אנרייצן דעם עולם, ציונים ימח שמם, שמם שמם, גיי אין בוידעם אריין, איז דער סענדל וואס ער האט צוגעגנב'עט, די האלץ, האט דאך געקאסט אסאך געלט, ספעשל האלץ, דער סענדל גייט באצאלן פאר דעם. אבער נישט איך דארף נישט די פארטאלע איך וויל אן אינוועסטיגעישן אויף דעם איך איך וועל עס ערלעדיגן און כ'בין געווען זייער פארנומען דעם זומער עס איז געווען מער ווי א נארמאלע זומער ווייל עס איז געווען עטליכע צוויי ערטקוועיקס און עטליכע מקוואות זענען געווארן קאליע און דאס דארף מען גראד פיקסן ווען נישט נוצט מען עס אזוי און שוין און דעטס איט און כ'האב ענק אלע אין בוידעם מיטן רעבן אינאיינעם ער האט ענק געלערנט פאלש האבן זיי גענוצט דעם חיים קלמן קליין ער זאל מיט מיר מיטקומען ער זאל זיך אויסלערנען אלעס וואס איך האב געלערנט. די אלע יארן, און ממילא וועט ער קענען זיין דער פראנט ראנער. האב איך אים געזאגט חיים קלמן דארפסט דאס נישט טוהן, סאטמאר זוכט נישט איינער וואס ער קען, סאטמאר זוכט איינער וואס זאל קענען זאגן אז ער האט געהאלפן, און ממילא קען ער. זיי זוכן נישט איינער וואס ער קען, אז זיי זוכן איינער וואס ער קען, וואלטן זיי זיך אנדערש אויפגעפירט. זיי זענען חיות פון וואלד, און זיי זוכן אונטערצוברענגען יעדן וואס ער האלט נישט אז דער רבי איז געווען משיח השם, איך האלט ער איז נישט געווען משיח השם, איך האלט אז זיינע מקוואות זענען נישט געווען אין דער ארדענונג אויך נישט, ער האט געמאכט זיינע. חומרות מיט הידורים וואס ביק דער שטריק וואס ער האט געלע איז א גרעדזשועיט געווען פון YU ער האט אים געלערנט מען זאל מאכן צווישן די צוויי בורות א ספליט ס'איז אזא פאלשע זאך דאס כ'קען עס נישט מסביר זיין ווי פאלש עס איז אז טאמער טוסטו דאס און דו גייסט בודק זיין די מקווה וואס מען דארף דאך כסדר גיין בודק זיין קענסטו נישט צוקומען דערצו ווייל ס'איז צוגעמאכט מוזטו דאך אויפהייבן די פלעקסי און דארפסט עס שוין גיין איבערטוישן דאס וואסער נו וועסטו דען דאס גיין טון? קיינער האלט עס נישט ביים טון איז במילא. איז אלעס באלאוני. וויפיל מער חומרות דו האסט צוגעלייגט האסטו געמאכט א קלקול איום ונורא. יעצט ווען א פשוטער מענטש מאכט עס לאכט מען פון עס. סאטמאר רוב האט עס געמאכט? די רבי! די רבי! ביג דיעל די רבי! וואס האט די רבי געוואוסט פון א מקווה? וואס מ'האט אים פארקויפט האט ער געוואוסט. יעצט איך מיין נישט צו זאגן אז ער האט נישט געקענט הלכות מקוואות, אבער אין פראקטישקייט וואס איז גוט און וואס איז נישט גוט האט ער נישט געוואוסט. שוין יעצט וויל איך צוריקקומען נאכאמאל צו דעם טאהשער מיילעך, ביסט אויף גרויסע צרות ווייל איך גיי עס דיר נישט מוחל זיין, דיין טאטע איז געווען א גנב, דו האסט אים מיטגעהאלפן מיט די גניבה, און ביז אזוי לאנג איך וועל נישט זיין אויסגעצאלט ביז אזוי לאנג וועסטו האבן צו הערן צו מיר, אבער נישט הערן, איך האב דעמאלטס געקענט איבערגעבן פאר די גאווערמענט. דעם גאנצן גניבה וואס דיין טאטע האט געטון, כ'האב עס נישט געוואלט ווייל איך בין נישט קיין מוסר, אבער אז ס'קומט אזוי אז ער לאכט פון יעדן און ער באהאלט זיך אונטער דעם ווייל איך טאר נישט גיין צו די רעגירונג, האב איך אים אין בוידעם, כ'האב אין בוידעם דיין טאטן, דיך, די גאנצע לעווי משפחה, אלס א באנטש אוו גענגסטערס און גנבים. מיילעך געזעסן געלערנט איז ער געזעסן? א שייגעץ געווען, ער האט אינוועסטעט אין סטאקס, און ווען ס'איז געפאלן, האט דער רבי געקאלט צו ר' משה, ווילסט זיצן לעבן מיר אין גן עדן? און ער האט געזאגט, יא רבי, שיק אריין פופציג טויזנט, פינף הונדערט טויזנט. איינמאל פרעגט מיך ר' משה, איז דאס אמת אז ער גייט זיצן לעבן רעבן אין גן עדן? זאג איך, אן קיין קליידער. ער וועט זיין נאקעט און דו וועסט זיין נאקעט. וועסט האבן אויף וועם צו קוקן. דעמאלטס האט ער געזען אז איך לאך פון די גאנצע זאך. ער האט געמיינט איך בין א חסיד פון רעבן. כ'וואלט געזאגט ער איז א גנב, מען טאר אים נישט געבן קיין געלט. סאו מיילעך, ס'קומט יעצט ראש השנה, ס'וועט אדורך גיין ראש השנה, יום כיפור און סוכות, נאכדעם פאר איך אויף קענעדע, בלי נדר, און איך גיי זאגן פאר די גאווערמענט ווער ס'איז געווען אינוואלווד אין די רציחה, זיי זוכן נאך היינט, איך האב גענומען א גרויסן לויער, ווען ער איז צוריק געקומען, זיי זוכן נאך היינט ווער דאס איז געווען. איך גיי עס דיר נישט פארשמערצן, ווייל דו וואקסט דא אוועק ווי א מולטי מיליאנער, און די ארבייטערס האט דער רבי נישט באצאלט קיינמאל, ער איז געווען א גנב, וקרא שמו בישראל. פיישי גנב! סאו לאמיר נאכאמאל יעצט מסכם זיין. טאהשער רעבע, איך פיר מיט דיר א מלחמה. און נישט נאר מיט דיר, נאר נאך מיט דיין פארפייגערטן טאטן אויכעט. דיין טאטע וואס האט געפייגערט, מיט אים פיר איך אויך א מלחמה. האט עטס געמיינט עטס קענטס טון וואס עטס ווילטס. און שרה מערל מיט יצחק מרדכי מערל, עטס זענטס דאס צווייטע מיט וועם איך פיר א מלחמה. און פון מיר זאל זיך יעדער אויסלערנען נישט מורא צו האבן פאר קיינעם. ס'קומט זיך איינעם געלט צו באצאלן, באצאלט מען. דעטס איט. און אזוי זאל יעדער איינער אנהייבן צוריק צו געבן וואס ער האט גע'גנב'עט ביי יענעם, און אפשר וועט דיר דער אייבערשטער העלפן וועסט האבן א גוט געבענטשט יאר, און ס'קען זיין אז נישט אויכעט האסט דאך יענעם מצער געווען, דער צער גייט נישט אוועק פון יענעם, דער שייגעץ דער טאהשער רבי האט געהאט א נערוו מיר צו זאגן זאלסט פארן אויף אונגערן צו דעם און דעם ציון און דארט וועסטו פועל'ן גרויסע זאכן, יענער מאל האט זיך באנעט האב איך געדענקט עס פועלן גרויסע זאכן און ס'קומט זיך אויס אז ס'איז גאר א זאך וואס ער, זיין זון מיילעך און מאטכע האט ער נישט געשיקט. מיך האט ער געקענט באשטיין צו שיקן דער שייגעץ טמא וואס ער איז. ער איז געווען א רשע און א גנב. די נאנטע האבן מיר אייביג געזאגט דו גלייבסט אים, דו קומסט אראפ, ער זאגט אים אראפ, מ'האט זיך פארגלייכן אהער און אהין. ער איז א גנב, ער האט נאך קיין פעני נישט באצאלט פאר קיינעם. און איך האב עס נישט געגלייבט. איך האב געהאלטן ער שאקלט זיך, ער טאנצט, ער מאכט זיך משוגע. ער איז געווען א לאו לייף גנב, דעטס אלל הי וואס. ס'איז געווען ווי דער רבי ברענגט אין על הגאולה אז ס'איז געווען אזאלכע מענטשן וואס זענען א גאנצע טאג געגאנגען מיט טלית און תפילין און אזוי האבן זיי באגנב'עט דעם עולם. דאס איז געווען דער טאהשער רבי. איין שטיק גניבה גזילה. ער, מיט אברהם עקיבא רוטמאן, און די אלע חברה וואס האבן זיך געדרייט דארטן. אלע זענען געווען איין שטיק גניבה גזילה. און איך זאג ענק אפן און קלאר. מיילעך, דו שפיל דיך נישט ארום ווייל דו גייסט ליידן דאס מערסטע. דו האסט נישט קיין שום רעכט. יו העד נאו רייט. דיין טאטע האט נישט געהאט קיין רעכט. פארוואס? ווייל דו ביסט געווען א הונגעריגע חיה און דו האסט געוואלט כאפן און קויפן ריעל עסטעיט לאנד. מען האט געוואלט אמאל קויפן ארום טאהש לאנד האט מען געזען אלעס אונט מיילעך. און ער פלעגט אפקאלן צו ר' משה פינף הונדערט טויזנט דאלער ער זאל שוין אריינשיקן דו'סט זיצן לעבן מיר אין גן עדן און איך האב געזאגט צו ר' משה דאס איז אלס בולשיט כ'ווייס נאכנישט ווי דער טאהשער רבי וועט זיצן און קען זיין ס'וועט דיר נאכנישט זיין קיין כבוד צו זיצן לעבן אים אין גן עדן אויך נישט. יעצט האב איך ענק געוואלט איבערגעבן וואס ס'איז געווען אין קאורט דינסטאג. בית יעקב אוהב שלום, דארט ווי איך דאווען, איז מען געגאנגען אין קארט, ס'איז געקומען אזעלכע גוט מאכערס, ס'איז געווען דער אברומי רובין, אונז געפינען ביי די איכה, דארט ביי די הפטורה וואס מען זאגט שבת חזון, אז דער נביא זאגט מען זאל גיין צו די מקוננות און זאלן קומען מקונן זיין, כ'האב קיינמאל נישט פארשטאנען פונקטליך וואס דאס איז, ממה נפשך איז יענער א וויקטעם, האט ער פארלוירן דארטן א ווייב מיט קינדער, פארשטיי איך וואס ער קומט, טאמער נישט וואס קומט ער מקונן זיין? די תירוץ איז ס'איז געווען פראפעשענעלס, ביי אידן איז געווען אלץ פראפעשענעלס, א פראפעשענעל בולשיט ארטיסט, א פראפעשענעל מקונן איז געגאנגען קלאכן קראכן אין די וואנט, ער האט זיך גע'גנב'עט, העי לאו לייף וואס דו ביסט, זאגט די נביא גייטס רופן די מקונן ער זאל קומען וויינען אביסל, דער אברמי רובין איז א רשע מרושע, ער איז ביזי מיט איין זאך, ווי ס'איז דא א מלחמה, מסתם טוט ער עס פאר געלט, איך גלייב נישט אז ער טוט עס אומזינסט. ער טוט דאס מסתם פאר געלט, ווי ס'איז דא עפעס א סכסוך קומט ער אריין, ער האט גענומען די, דעמאלטס איז געווען דאס מיידל וואס דער וועבערמאן האט איר בועל געווען, אזוי האט זי געשריגן, מ'האט איר בועל געווען, איז דער שמאקענע העף ער איז געקומען מיט פארהאנדלען, ער וועט ברענגען א האלב מיליאן דאלער, וואס סאטמאר האט דיר געגעבן, וואס? זאלסט עס גיין פארהאנדלען, די.

פליישיגן סאפער אין מאנהעטן אין א רעסטאראנט, דו שמאק וואס דו ביסט, איך עס פלייש אין אלע רעסטאראנטס, וואס? דו מיינסט איך בין דעם סיגוטער'ס א חסיד? דער סיגוטער האט אונז מאכל געווען מיט נבילות וטריפות אפשר פערציג פופציג יאר, און נאך האט סאטמאר רב אים געשטעלט אויף זיין בענקל, אזא פנים טראגט גאנץ סאטמאר. למעשה האט ער געזאגט אז ער וועט מיך ארויסנעמען אויף א סאפער, און דאס האט אים געגעבן דער צודרייטער, דער וואס האט אונז געוואלט גנב'ענען. טאטע מיטן זון, און זיי האבן עס געוואלט פלאנען אז זיי מיך געבן א סאפער אין מאנהעטן און פאר דעם וועל איך פארקויפן א שול, בהמות וואס איר זענט, איך וויל נישט ווייטער צופיל מאריך זיין אין ענקער שייגעץ שטיק, ברוך השם איך האב געוואוסט אז מ'וועט געווינען, כ'האב זיי געזאגט כ'האב היינט געענדיגט א מקווה אין פלעטבוש, א כלים מקווה, היינט האב איך עס געענדיגט. שטייסט די חברה? ניין ער בויעט נישט קיין מקווה'ס נאר סאקמער קאקמער בויעט מקווה'ס, דערווייל איז געווען יעצט א מקווה צוויי טאג צוריק וואס מ'האט גענוצט א גאנצן זומער און איינער איז געגאנגען דארטן ער האט עס גענוצט פאר זיך נישט פאר זיין ווייב פאר זיך און ער קאלט מיך אפ אז פארלוירן אזוינפיל און אזוינפיל אין די צען מינוט וואס ער האט זיך געטובל'ט, זאג איך אים ס'א מקווה פסול, און אראפגעפארן, איך האב עס באקוקט, איך האב עס גע'פסל'ט, אז צום קומענדיגן יאר מוז מען עס איבערבויען, איך מיין יעצט קען מען עס נישט, דארף מען עס נישט איבערבויען ווייל ס'גייט דורכגיין א ווינטער, ס'וועט נאכאמאל קראכן ווער ווייסט, און דאס אלץ די פרומע וואס זיי בויען אן אייזן בעטאן, יעדע רשע מרושע האט אריינגעלייגט דא עפעס א קולא, וואס דאס האט געהארגעט אלע מקווה'ס, איך ווייס ס'איז דא א פלאץ הייסט מחנה באר מרדכי, כ'ווייס נישט. אמאל ס'איז זיי געהייסן ביק איז געווען דארטן דער משגיח, ס'איז געווען א פסול'ע מקווה, א פסול'ע מקווה, נאר מ'האט געמאכט א חומרא אז מ'האט עס געמאכט אן אייזן בעטאן, איך מיין אז ס'איז געווען גאר, כ'בין נישט זיכער, כ'מיין אז ס'איז געווען א מקווה וואס האט געהערט פאר פאר קלויזענבורג, איך ווייס נישט, קען זיין נאכדעם האט עס געהערט, איך ווייס נישט, איך וויל דיר זאגן יעדע קולא וואס עטס האטס אריינגעלייגט אין מקוואות האט עטס געהארגעט אידישע טעכטער, ס'האט דא אפאר אומגעלערנטע בהמות, אנגעהויבן מיט חיים קלמן קליין און נאך אפאר בהמות, זאל מען לייגן חומרות, איי דו פערד דו, דו ווייסט מיט אויך חומרא שהחמרת בתחילתו הקלת בסופו, דו ווייסט וויפיל פסול'ע מקווה'ס איז געווען ס'האט זיך ארומגעדרייט, פארקערט איך גיי שוין נישט צו קיין שום מקווה שוין אפאר יאר, כ'האב געזאגט זענען אלע פסול, חוץ די פאר גרויסע וואס מ'האלט מיט גרויס השגחה, א חוץ דעם זענען אלע פסול, כ'האב געהאט א א מעשה, כ'האב עס פארציילט שוין א לאנגע צייט צוריק, א רב קאלט מיך אפ, ס'האט זיך געעפענט עפעס א קעמפ. קאלט ער מיך אפ, ר' מנחם, א סילון הכפוף כל שהוא איז כשר אדער פסול? זאג איך, איך וויי, איך קען נישט קיין איטאליעניש, איך קען נישט די שפראך וואס דו רעדסט, זיי מיר מסביר וואס ס'גייט פאר, איז ער מיר מסביר אזוי, ס'איז א יונגל קעמפ, און זיי האבן געדארפט ארויסקומען די יונגלעך מיטוואך, ס'איז נישט געווען קיין רעגן אין סייט, איז געגאנגען דינסטאג אינדערפרי, און דער גוי האט עס אנגעפילט מיט וואסער, מיט שאובין וואסער. שוין, דערס נאטינג ראנג, סאו האבן די קינד בחורים נישט קיין כשר'ע מקווה, ווער קערט עס? איז אבער געשעהן אז עפעס מיטוואך ביינאכט האט א פרוי געזאגט פאר א צווייטע איך דארף דאך איך בין דאך דא אין די קאך אבער איך מוז גיין איך האב היינט נאכט א ליל טבילה וויאזוי פאר איך אוועק? זאגט יענע פרוי ביסט א בטלן דא איז דא א מקווה פרעגט זי ווי? זאגט זי דארט גייסט ארויף אין עס זאל דארט אהינטן דארט איז דא א געהעריגע כשר'ע מקווה ר' יודל זכר צדיק לברכה האט אויך געהאט א כשר'ע מקווה אין קעמפ ביז איך האב עס בודק געווען עס איז געווען פסול. און ר' יודל איז א איד א תלמיד חכם, ער האט געזאגט דו ביסט גערעכט, ער האט מודה געווען אז ער האט געהאט א פסל'ע מקווה, און איך וויל ענק זאגן, די פאפא מקווה ביי מיר, די קוואל מקווה איז אויך א פסל'ע מקווה, נאר איך רעד נישט דערפון וועגן כמה טעמים, קודם כל ווייל ס'איז דא איין זאך וואס איך האב נאך נישט אדורך געטון ווייל איך האב נישט געהאט די צייט, און נאכדעם ווייל מ'נוצט עס די גאנצע צייט, איך וויל ענק פארציילן א מעשה. ביי מיר אין שול דאווענט א איד וואס ער האט קאנעקשאנס ביי די גאווערמענט און ער האט מיר געזאגט אז זאלסט וויסן אויף סאוט פינף איז דא א שעפט וואס גייט אראפ פיר פינעף שטאק אונטער דער ערד און דארטן דורך יענע שעפט זענען זיך מתחבר דריי וואסערן די האדסן ריווער מיטן איסט ריווער מיט נאך א וואסער און די גאווערמענט האט געבויעט פייפס ס'איז דא פיקטשערס ווי די גאווערמענט האט געבויעט אייזענע פייפס דאס איז פסול פון אנפאנג ביז צום סוף. איך האב זיך געטענה'ט מיט פאפא רב, וויאזוי האסטו געטראפן אינמיטן אטלענטיק אושען א קוואל? ווער טרעפט עס? זאג איך, איך כאפ נישט וואס דא גייט פאר. איך וועל אייך זאגן נאך א זאך, ווען איך בין אויפגעוואקסן אלס יונגל האב איך געדאוונט אין ריסקעוו, מיין טאטע האט געדאוונט אין ריסקעוו, דאס איז געווען אויף מעקיבען סטריט צו אויף סיגעל סטריט, איז אויך געווען דארט א קוואל, און מ'האט עס געטראפן און ריסקעווער רב איז אראפגעגאנגען, האט עס באקוקט. יא א קוואל, נישט א קוואל. אבער ווען מ'זאגט פאר ריסקעווער רב וואס רעדט איר שטותים, וויאזוי איז דאס א קוואל? פון ווי קומט עס? דארפסט דאך עס קענען נאכגיין. ווען איך פלעג אין רוסלאנד מאכן קוועלער פלעג איך נעמען א מסוק, א מסוק הייסט. א העליקאפטער, און איך פלעג נאכגיין די וואסערן, און קיינמאל האב איך נישט געטראפן אז עס איז געווען כשר. אלץ איך האב געטראפן איז געווען איבערגעהאקט מיט א הייוועי, און אונטער די הייוועי האט די גאווערמענט אריינגעלייגט אייזערנע פייפס וואס דורך דארטן איז אדורכגערינען דאס וואסער אזוי אז עס האט נישט געשטערט די הייוועי. איך האב קיינמאל נישט געכאפט וויאזוי טוט מען אזא זאך, נאר וואס פאפא רב איז דאך געווען דער גרויסער גאון און דער צדיק און דער קדוש און דער גאט אליין איז ער געווען, האב איך נישט געקענט זאגן גארנישט. איך האב אבער גערעדט די גאנצע צייט מיט ר' אברהם לייטנער און ר' אברהם האט געזאגט איך האלט אז דו ביסט גערעכט, ער האט זיך געקריגט מיטן פאפא רב ער זאל צולייגן א בור פון השקה, און ניין מען ברויך נישט, היינט אז ער איז אין הימל וואונדער איך מיך וואס מען ווייזט אים דארט, ס'איז דא דא אפאר געגנטן ווי מ'האט רי ראוטעד ריווערס, און וואס איז געשען איז עס איז געווארן. און ראסטעד, די אלע פייפס במשך די יארן, די גאווערמענט האט נישט געהאלטן מען דארף עס איבערמאכן ווייל ס'איז אין ערגעץ נישט געגאנגען. מיך האט גערופן איינער זשופניק דעם סאטמארער רבינ'ס בית מדרש, ער האט מיך גערופן אמאל דא ערגעץ אויף מעקיבען סטריט איך זאל באקוקן ער האט אויך א קוואל ביי זיך, זאג איך דאס איז די זעלבע קוואל, ס'לויפט אויף ראטלידזש סטריט ס'לויפט איבעראל, ס'איז א רי ראוטעד ריווער און מ'האט עס רי ראוטעד מיט אייזענע פייפס וואס ס'מאכט עס פסול! פסול! ס'איז דא א גאנצע אריכות וואס איך וויל נישט יעצט אריינגיין דערין. ס'איז דא דער מהר"י טייצאק אז טאמער ס'קומט פון א קוואל און ס'גייט דורך א כלי און נאכדעם איז עס צוריק א קוואל איז האלט דער מהר"י טייצאק אז ס'איז גוט. אבער אונז פסק'ענען מיר נישט אזוי, בפירוש אז נישט. אויב דו קענסט נישט נאכגיין די קוואל איז עס א פראבלעם. מיין טאטע זכרונו לברכה האט מיר פארציילט אז ס'איז געווען אינדערהיים א קוואל, כ'מיין ס'איז געווען אין סאטמאר, כ'געדענק נישט וואו, וואס מ'האט. געהאט ווען מ'האט גענוצט מי גשמים, שפעטער די פרומע האבן אנגעהויבן צו נוצן א קוואל, און די רבנים האבן עס געלאזט ווייל ס'איז דאך א קוואל, נאך יארן שפעטער האט מען געזעהן אז די קוואל איז געווען אפגעכאפט מיט אזאלכע אייזענעס, מיט האלץ און מיט אייזן ארום און ארום, וואס די גאנצע זאך איז געווען הוויה דורך א דבר המקבל טומאה. איך זאג אייביג, דארט ווי איך קען נישט נאכגיין פון ווי ס'קומט ביז ווי ס'גייט, איז עס ביי מיר נישט קיין קוואל, איז עס כמו קוואל. און אזוי די אלע זאכן איז די זעלבע זאך, ס'איז היינו טעמא דשופר והיינו טעמא דמגילה. איך האב אליין געזען ווי ר' אברהם לייטנער הרב הצדיק ר' אברהם לייטנער האט זיך געבעטן צום פאפא רב עפן עס נישט אזוי, לייג צו א בור פון מי גשמים. ניין, ער האט דאך געטראפן א קוואל האט ער געטראפן, ער האט געטראפן א פייפ וואס האט געפלאצט וואס מען האט ריראוטעד פון אפסטעיט ניו יארק אראפ אויף ניו יארק אז ס'זאל זיין מער וואסער, דעטס אלל הי פאונד. און דאס איז געווען געהעריגע כלים, אין אייזען איז עס געווען, ס'האט געהאט אלע מעלות וואס א מקווה טאר נישט האבן, שוין, יעצט אין דר'ערד אריין, מ'וועט מיך נאכלויפן פאפא, מ'וועט מיך שרייען, שלאג מיך נישט, איך האב פאר ענק נישט קיין מורא, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, ווייל איך זאג דאס שוין פערציג יאר, נאר אמאל, נע ער איז דאך א משוגענער, אזוי האט דאך סאטמאר געווינען אלע מלחמות, ווייל, א מענטש וואס האט געהאט עפעס צו זאגן קעגן סאטמאר רב'ס א מיינונג, נע ער איז דאך א משוגענער.

און דארט האט פאפא רב זיין מקווה געטראפן. האט ער געטראפן די מקווה? ער האט געטראפן, כ'וויל נישט זאגן ווייל מענטשן נוצן עס אזויפיל יארן, ער האט געטראפן א געהעריגע ריראוטעד ריווער וואס איז פיל מיט א שאלה פון שאובין. דאס איז אלעס וואס ער האט געטראפן. און וועמען ס'געפעלט נישט האב איך אין דר'ערד, ווייל איך זאג מיין מיינונג שוין יארן. אמאל האט עטס געהאלטן מ'דארף זיך נישט רעכענען מיט מיין מיינונג. און היינט, כמעט נישט דא א רב וואס ער קאלט נישט אפ ער האט א שאלה אויף די מקווה, אויף יענע מקווה און ער וויל וויסן איך זאל קומען און בודק זיין. היינט האב איך אויך בודק געווען א מקווה, נעכטן האב איך פארראכטן א מקווה, ס'הייסט איך האב עס גע'פסל'ט, כ'האב געזאגט מען קען עס נישט יעצט פארעכטן, מ'וועט ווארטן ביז נעקסטע יאר דעמאלטס וועט מען עס פארעכטן, ס'איז דאך אלע מקווה'ס כשר געווען, אלע בהמה פלייש איז כשר געווען, אלע מקווה'ס איז כשר געווען, ס'איז געווען אפאר משוגעים. ס'איז דא א איד וואס ער הייסט ר' שלום יודא גראס, ער איז געווען א שייגעץ, און ס'איז דא איינער וואס הייסט נחום ראזענבערג, ער איז סתם א משוגענער, ער עסט אייזקרים אין די גאס, זיי האבן מיך געזען עסן אייזקרים אין די גאס. עטס ווייסט וועם כ'מיין? כ'גיי ענק זאגן א סוד. און דעמאלטס ווען סאטמאר רב האט געלעקט זיין אייז קרים אין די גאס בין איך געשטאנען לעבן אים כ'האב אויך געלעקט לצים וואס עטס זענטס זיי האבן געמיינט זיי קענען זיך מיט יעדן ארום רייסן און דאס איז געווען זייער חורבן און דערפאר וועלן זיי קיינמאל קיין אידישקייט נישט האבן ס'איז דא איין מענטש ר' נח גפן ער איז דער איינציגער וואס ער מעג אפשטעלן די טשעין אויב ס'פארט א לעבעדיגע טשיקן אריין צווישן די געשאכטענע וואס פאר א דזשאוק איז דאס? נאר אהרן איז קלוג אהרן דו ביסט גערעכט.

סאטמארע דברי יואל איז אמאל געקומען אין א שטאט וואס איז געווען א מקווה וואס ס'האבן עס גענוצט צוויי גדולי הדור איינער האט עס געבויעט און דער אנדערער האט עס גענוצט יארן דער פאפא רב'ס טאטע דער ויגד יעקב דער רבי איז געקומען און ער האט געזאגט ס'איז פסול האט מען אים געלאכט אין פנים קיצור דער טאהשער רב איז אמאל געווען אין דייטשלאנד און זוסמאן איז געווען ביי זיין טיש פרייטאג צונאכטס. נאכט האט ער אנגעהויבן ביי קידוש אוי מען לאכט שרייט זוסמאן פארן טאהשער רעבען רעבע ווער לאכט איז עס די רעבען פארבעסערט זיך מען לאכט טאהטאהטאהטאהטאהאוי פארשטייסט נעבעך דאס איז עס מען לאכט טאהכטאהכטאהכטאהוי איז מען געגאנגען און מען האט פארראכטן אלע פסילה פון איבעראל מען האט עס א נאמען געגעבן הידורים אבער ס'איז דא מענטשן וואס זיי שרייען דאך מיט די מענטשן האט מען חשבונות ער איז א משוגענער ער איז א צעדרייטער פאלג אים נישט רבי אהרן אליינס האט געזאגט עורבא קא זאגן? ער קען א טשיקן? ער קען א בהמה? גארנישט! ער איז געווארן א זאגער! דאס איז וואס דא איז געשען. מען האט אלעס געקאשערט. יעצט די פאפע מקווה, לולא דמיסתפינא וואלט איך געזאגט אז ס'איז א חשש פון א פסול דאורייתא. נאר וואס, ס'איז דא ראשונים וואס זענען מתרץ אויב ס'קומט אריין און ס'בלייבט דא און ס'גייט ווייטער נאר דורך אט דעם צינור איז נישט אזוי געפערליך. סאו ער האט נישט אנגענומען להלכה אבער. לאמיר זאגן אז ס'איז יא גוט, קיין הידור איז עס זיכער נישט, און וועגן דעם ווען מענטשן בעטן מיך, ער וויל בויען א מקווה א מי גשמים אדער א מעיין, זאג איך נאר א מי גשמים, ווייל דארט ווייס איך פון וואו ס'קומט און וואו ס'גייט, מיט די אלע מעיינות איז דא דער העלמעצער רב זכר צדיק לברכה האט צוזאמגענומען טהרת יום טוב אויף מקוואות, פערציג בענדער, אלע צרות וואס כלל ישראל איז דורכגעגאנגען מיט כשרות פון מקוואות. היינט איז נישט נוגע ווייל מען בויעט נישט אזוי, וועגן דעם האב איך עס נישט אראפגענומען, אבער דאס אז א מורא'דיגע לימוד האט עס צאמגענומען, האט מען ביי אונז אין שול באשלאסן אז ס'גייט בלייבן א שול, ס'גייט נישט זיין סאטמער, די גאווערמענט האט געזאגט סאטמער טאר נישט דארט אריינלייגן קיין פיס, פארשטייסט? און נאכדעם איז דא אפאר מענטשן וואס איך גיי זיי אם ירצה השם ארויסווארפן, איך האב גע'טענה'ט מען טאר זיי נישט אריינלאזן. ס'דא איינער וואס ער איז געזעסן אין דזשעיל אפאר יאר ווייל. ער פלעגט אריינשניידן אין די בארכעס פלעגט ער מאכן דעם צייכן אויבן און געשניטן האט ער פון אונטן ער האט זיך אנגעברענגט אפאר משוגעים ביי אונז ער גייט צו היילן ער איז א דאקטער געווארן דעי שוט געט דע העל אוט אוו אווער שול אונז ווילן מיר זיין א נארמאלע שול משוגעים טראג זיי אריין אדער אין משוגעים הויז אדער מאך פאר זיי א שול אונז ווילן מיר נישט ליידן פון די אלע מענטשן אונז זעמיר נישט דא ווי לעבאוויטש יעדן אריינצונעמען שומר שבת נישט שומר שבת קומען זיי זיך אן ווען ס'איז בית מדרש מיט טעטאוס קומען זיי אן און זיי גייען ס'איז דא דארט אויף די צענטע גאס איז דא דא אזא קלאב ווי מען גייט שווימען מיט תערובות מיט חזירים אונז ברויך מען דאס נישט נישט דאס האט דער אייבישטער געוואלט פון אונז פון ליבאוויטש קען זיין פון זיי האט דער אייבישטער דאס געוואלט מקרב זיין יעדן שייגעץ און איך וויל דיר זאגן ליבאוויטש איז מקרב יעדן שייגעץ דער איז נאו דאוט אבאוט דעט און דעסוועגן נאך ווען איך האב געהאט מיינע צרות בין איך געגאנגען אויף סעווען סעווענטי איסטרען פארקוועי, בקיצור איז דארטן דער ליבאוויטשער רבי אבער דער רב האט אונז נישט געוואלט דארטן ווייל זיי זענען בלאפערס שקצים זיי רעדן דיר איין, איך ווייס איך האב א חבר וואס איז א גרויסער עושר א מיליאנער און ער האט זיך געדרייט דארטן אין פלארידע און ער איז געגאנגען דארט צו ליבאוויטש דאווענען אפאר פיר פינעף סאטמאר אינגעלייט זענען געגאנגען האט זיי דער רב געזאגט אהער און אהין האט אים יענער געזאגט דו ווייסט ווער איך בין זאגט ער ניין איך בין דער בעלעבאס פון פארטי סעווען סטריט פאטא נישט פארטי סעווען סטריט פארטי סעווען איז שוין געשטארבן פון איך ווייס ווי ס'הייסט בי ענד עיטש און איך גיי מארגן בויען א נייע שול דא איך ברויך דיך נישט האבן האט ער געזאגט ניין ניין ניין אנטשולדיגט איך וועל שוין זיין וואויל איך וועל ענק נישט רודפ'ן דאס אלעס איז ביזנעס דאס האט גארנישט מיט אידישקייט דער רבי האט נישט אינזין געהאט אידישקייט כי הוא זה נישט ער האט אינזין געהאט איין זאך. דויטשלאנד איבער אלעס חבד איבער אלעס. אה יענער איז נישט קיין שומר שבת? אונז האבן א חבדסקער שליח אין איינע פון די סטעיטס. ער וואוינט אפיציעל מיט א טשייניזער גויטע. קיינער זאגט אים גארנישט ווייל דאס איז דעם רבי'נס שיטה געווען. שוין, יעצט העמער גיין נאך א מדריגה ווייטער, איך וויל רעדן פון א זעהר א וויכטיגן סאבדזשעקט ביי אונז, יענעם צו בא'גנב'נען צו וויי צו טוהן איז דאך א מצות עשה דאורייתא, נישטא קיין רול אז מען טאר עס נישט טוהן, אפאר וואכן צוריק האב איך אים דערציילט אז איך האב פיר פרויען וואס האבן חתונה געהאט אן א גט. גערעדט, ווייל זיי טענה'ן זיי האבן א מעקעניזעם אריינגעבויעט אין זייער באדי, און איינמאל אז ס'ווערט אלט איז פיניש די גאנצע זאך. דאס זאך וואס האבן שוין, די רבנים לאזן דאס צו ווייל זיי זענען ימח שמו'ניקעס, זיי קריגן גרויס געלט, און געווענטליך האט דער מאן מער געלט ווי די פרוי ווייל ער ארבעט, זי ארבעט נישט, טוט מען דא אפ מיט יעדן איינעם וואס מען טאר נישט, און עטס גלייבטס אז משיח גייט מארגן קומען אונז אויסלייזן? איטס נעווער גאנא העפן! ס'דא. עולם הזה און עולם הבא, שטייט אין ספרים אז אלע עבירות וואס מען טוט בין אדם לחבירו צאלט דער אייבערשטער אויף די וועלט, די יענע וועלט איז געמאכט, האסט נישט געלייגט תפילין, האסט נישט דאס, האסט נישט יענץ, האסט נישט געהאלטן שבת, אבער אויף מבזה זיין, מבייש זיין, און באגראבן א היימישן מענטש, און זאגן ליגנט, און בא'גנב'ענען, שטעלט ארויס די דירה קאסט הונדערט טויזענט, ניין צוויי הונדערט, ס'איז א לכה דודי דרייער. און די רבנים האלט מיט מיט דעם שייגעץ שטיק ווייל זיי קריגן קאמישענס און דאס מעג מען צולאזן? און משיח קומט מארגן? אזוי מיינט עטס יעצט מען נעמט א פרוי מאכט מיט איר חתונה מען פארטראגט זיך נישט איטס נאטינג ראנג דו ביסט א זכר זי איז א נקבה איטס נאטינג ראנג מען פארטראגט זיך נישט באט די עינוי הדין יענעם צו פייניגן צען פופצן צוואנציג יאר ביז ער פארלירט די פיריעד דאס איז די גרעסטע רציחה וואס איז דא פאר דעם אלע רבנים וואס האבן דאס צוגעלאזט ליידן, זיי האבן געוואוסט וואס דא גייט פאר, נאך מער, זיי האבן געמאכט אויף דעם גרויס געלט, וועסט אראפלייגן הונדערט פופציג טויזנט צוויי הונדערט טויזנט, דער איצו גליק ימח שמו וזכרו ער זאל פאלן אין גיהנום, קאלט מיך אפ צוויי וואכן פאר מען האט ארויסגעגעבן א בריוו קעגן מיר, מען האט ארויסגעגעבן זייער א מיעסן בריוו, איך ווייס נישט פארוואס פארווען, ווייל דאס איז געווען סאטמער, סאטמער רב האט נישט פארקויפט גארנישט, ער איז געווען א לערע שטרויזאק. ער האט נישט פארקויפט גארנישט נאר רישות מיט רישות מיט רישות, ער איז געווען נעבעך א צושלאגן קינד, ער האט נישט באקומען די ירושה פון צו זיין דער רב אויף זיין טאטנס פלאץ, ער איז געלאפן זוכן רבנות פאסטנס, מען האט אים איבעראל געקאפעט אינעם תחתון, און נאכדעם האט ער נאך אויפגעטון גרויסע זאכן אז ער שלאגט זיך נאך קעגן די מדינה, בקיצור. ער איז געגאנגען און האט אנגעדרייט די וועלט מיט די שטאט, און טאמער עס האבן נישט געווען גענוג צובראכן און געהארגעט פון ווארלד וואר טו, האט ער נאך אנגעדרייט עפעס ציונות, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס דאס איז, אנגעדרייט א מלחמה קעגן ציונות, וואט דע העל איז אלל דיס? קיצור, ער האט געדרייט און געדרייט ביז ער האט זיך אזוי פארדרייט אז ער איז אזוי פארדרייט אז ס'איז נישט געבליבן איינער א נארמאלער, אלע סאטמארע יונגעלייט מיט בחורים מיט מיידלעך, זענען ציונים און זיי פארן אויף ארץ ישראל, זיי גלייכן ארץ ישראל, זיי האבן ליב ארץ ישראל, ס'איז דא אפילו א א געגנט וואס דאס הייסט די די סאטמארע קויסל, וואס דארט גייען זיי אלע, אין די אלט שטאט, לעבן די קויסל, און דאס איז א מורא'דיגער חורבן, מען האט אונז נישט געלערנט קיין מידות, מען האט אונז נישט געלערנט גארנישט, נאר ציונים ימח שמם, און ממילא האבן מיר אזא פארקאקטן און א פארדרייטן דור, איך האלט ס'איז אבאוט טיים מען זאל אנהייבן צוריק צו דרייען דאס רעדל, מען זאל אנהייבן צו רעדן דאס גרויסקייט פון איין מענטש אויפן צווייטן, נישט אוועקמאכן יעדן, סאטמאר רב האט דאך יעדן אוועקגעמאכט, ווייזט מיר איין איד וואס ער האט אים געקענט, וואס סאטמאר רב האט אים געקענט און ער האט אים נישט אוועקגעמאכט, ער האט דאך יעדן אוועקגעמאכט. מען דארף אנהייבן צוריק צו דרייען דאס, כלל ישראל האט א ווערט, סאטמאר רב האט נישט געהאט קיין ווערט, סאטמאר רב האט געקענט אויף יעדן שרייען ווייל ער אליינס ביי זיך איז געווען א צובראכענע נשמה. ער האט נישט געהאט ביי זיך קיין ווערט האט ער נישט געקענט שעצן אן אנדערן, מ'דארף אנהייבן צוריק צו דרייען אלס, מ'דארף אנהייבן צו רעדן פאזיטיוו פון יעדן, און עס קומט נישט אריין דער רבי זכרונו לברכה האט געשאלטן די ציונים, וואס הייסט עס איז דא ציונים אין שינאווא, און נאכדעם דארף מען אנהייבן צו רעדן וועגן נישט גיין אין מיליטער, איך וויל ענק פארציילן א מעשה. בערך צוויי אדער צוויי אהאלב יאר צוריק בין איך געווען אין ארץ ישראל, האט מען מיך גערופן אז איך זאל קומען אויף באר שבע, דארט איז דא א לשכת הגיוס אין באר שבע, איך פאר אראפ, כ'האב מיך געדרייט דארטן א שעה צוויי אינדרויסן, ס'אמת טו מי, ס'בילדער, ס'אלעס איז אמת וואס מ'זאגט, בין איך צוגעגאנגען דארטן, ס'איז געקומען עפעס צוויי חסידישע מיידלעך. פרעג איך זיי ווי געהערט עטס? האט איינער געזאגט אין וויזשניץ און איינער געזאגט אין בעלז. פרעג איך צו וואס קומט עטס דא? זאגן זיי זאל מען גיין אין מיליטער. זאג איך דו ווייסט ביסט איינגעשטעלט מיטן לעבן? כאפסטו א קויל אין קאפ ביסטו טויט אדער פאראליזירט? זאגן זיי אונז ווייס מיר אבער אזוי האבן מיר נישט קיין פיוטשער. מען קען נישט ווערן קיין אחות קיין שוועסטער אין קיין האספיטעל מען קען נישט ווערן דאס מען קען נישט באקומען א דזשאב מען קען גארנישט אונז זעמיר אפגעהאקט אונז זעמיר פיינענטשעלי קריפלס. ס'דא איינער וואס ס'טוט דאס צו פארעכטן? ניין! פארוואס? ס'דא פון די בית דין'ס אין דזשערוזעלעם האבן ארויסגעגעבן א סירוב מ'טאר נישט גיין שטודירן ווייל סו פאר די אלע בולשיט דאס איז געווען שטודירן לשם שטודירן נישט אויף צו באקומען א פאך די אלע זאכן וואס עטס ניצטס פון אלטע בריוון דאס איז געווען ווייל די מצב איז געווען אנדערש חוץ פון דעם איז דעמאלטס געווען די מצב אז מ'האט געכאפט אידישע קינדער און מ'האט זיי מעביר על הדת געווען אבער יעצט מ'גייט אריין אין לשכת הגיוס צו מ'גייט אריין ערגעץ ווי מ'וויל האבן א דזשאב און מ'ארבעט און מ'באקומט באצאלט. די אלע בריוון וואס עטס האטס, זאלט עטס עס לייגן אין גארביטש, איטס נאט מעיד פאר טאדעיס דעי, און אוואדע ס'אלץ, היינט איז אויך דא אזאלכע, איך ווייס נחמיה וועבערמאן איז געגאנגען אין א פיינע סקול איז געגאנגען דאס מיידל אין סאטמאר און מ'האט זי אויכעט מעביר על הדת געווען, ווי איך הער זאגן אז די סעטלמענט איז געווען צוויי מיליאן דאלער פאר איר, פארקויפטס אונז נישט קיין בולשיט ווער עטס זענטס, אונז קענמיר ענק, ס'נישט דא איין מקווה וואס עטס האטס אראפגעלייגט א פוס אז מ'טאר נישט ווייקן זיך דארט מיט קינדער. ווען איך בין געגאנגען זיך שלאגן אין ארץ ישראל, איז געקומען דארט איינער, ער האט מיר אנגעהויבן צו זאגן, איר ווייסט, פאר אונז זאלט איר מורא האבן, אונז זעמיר די עדה החרדית! ער האט מיך אנגעהויבן צו סטראשען, זאג איך אים, רבי, איך האב נישט מורא פאר דיר, און נישט פאר די עדה, און נישט פאר קיינעם. ר' מאיר האט געזען אז איך שלאג מיך, ר' מאיר בראנדסדארפער, האט ער געזאגט, טאקע, מען טאר טאקע נישט גיין, און מען גייט אן, שוין מיט א בעדינג סוט גייט מען, ס'הייסט אזוי, דו ווילסט שטופן א נקבה אדער א זכר, טו דיר אן א בעדינג סוט, לויט ר' מאיר איז דאס מותר. די לייצען וואס זיי זענען. ר' מאיר האט זיך נישט געהאט קיין כח צו שלאגן, ער האט זיך נישט געוואלט שלאגן, נאר איך האב געברענגט א שיקסע פון די פאליס, און זי האט אים געזאגט אז איך גיי אריין אין די מקווה קוקן צו ס'איז אמת וואס ראזענבערג זאגט. האט ער געזאגט אבער דו ביסט דאך א פרוי, דארט איז דאך דא נאר זכרים. זאגט זי איך האב נישט קיין מורא אריינצוגיין, איך קען אריינגיין ביי א זכר און ביי א נקבה וויאזוי דו ווילסט. האט ער געזען ס'איז ערנסט האט ער געמוזט מאכן תקנות. זאל מיר נישט פארדרייען א. קאפ, ירושלים האט אמאל געטון פאר אידישקייט? ס'איז געווען אמאל א צייט אין זופניק שוויץ וואס מען פלעגט דארטן געבן א מאסאזש פאר יעדער וואס האט זיך אראפגעלייגט דארט, מען האט אים געגעבן א מאסאזש, מען האט מאסאזשירט דעם פופיק אויך, עטס מיינט אונז זעמיר יעצט געבוירן אונז קענמיר נאך אלט ירושלים? און מען דארף זען אז די מקווה געגייעכטס זאל זיך אויפהערן, ס'זאל נישט זיין קיין בחורים און קיין יונגלעך וואס זאל גיין אין א מקווה, דערס נאו ריזען פאר דיס. בעלזער רב האט משגיח געווען אויף יעדע זאך ווען מ'האט געבויט די בעלזער מוסדות אין רחוב אגריפס, האט בעלזער רב געגעבן א פרעג און ווי וועט מען מאכן די בורות פאר די מקווה, האט איינער געפרעגט דעם בעלזער רב וואס איז דארט געזעסן, דער רבי וויל מען זאל יעדן טאג גיין אין מקווה, מאכן א געהעריגע שיינע מקווה, זאגט ער חס ושלום, איך וויל נאר אז טאמער א בחור חלילה האט א מקרה לילה זאל ער נישט מוזן גיין זוכן א מקווה אין די פרעמד. און אין בעלז גייט מען טאקע נישט אין די מקווה יעדן טאג, איך מיין אזוי האב איך געהערט, איך ווייס נישט, ס'מיר נישט צופיל אינטערעסאנט איז עס מיר נישט, סא דאס איז וואס דא גייט פאר, זיך אריינגעלייגט אין נייע זאכן, מ'מוז זיך אויסטון נאקעט פאר אלע חברים פון די ישיבה, מען פארלירט דעם רעספעקט, מען פארלירט אלעס, אבער כ'האב מיך גע'טובל'ט אין די מקווה, אויסער דעם וואס כ'בין געשטאנען א האלבע שעה, כ'האב גערעדט אין שאוער, כ'האב מיך געקראצט, געקראצט דעם פיפיק מיט די ערוה, ס'איז געווארן א קישוי אבר, איך באהאלט עס, איך דריי מיך אין די זייט, הערטס אויף מיט די בולשיט, דאס איז אלץ נישט וואס דער אייבערשטער וויל, דאס איז וואס עטס ווילטס. מקווה אידן האבן געשריגן דו האסט געהארגעט הונדערטער טויזענטער שעקלס, זאג איך יא, אבער אין די זעלבע צייט האב איך געמאכט געזונט אז די קינדער זאל מען זיי נישט שטופן אין די מחילה ווייל דאס הארגעט זיי אויך, הייסט איך האב געהארגעט? ער איז נאטס און די זאכן דארף מען לערנען, מען דארף לערנען מיט די קינדער וואס דאס הייסט צו גיין אין מיליטער, ווי שלעכט דאס איז, און מען דארף לערנען מיט די יונגלעך און מיט די מיידלעך, און נישט מיט מאכן א גרויסן פראטעסט, מיט צאמנעמען גרויס געלט, מען זאל מאכן דעם גאנצן גולל די גלות זאל מען מאכן כמעט די ירושליש אונז האמער ענק אין דר'ערד אונז מאך מיר גארנישט פאר ענק עטס ווילטס מאכן כמעט די ירושליש קומטס אהער און פראטעסטירטס לאזטס ענק אפ פון אונז ס'איז געווען אמאל א חסידות ס'האט געהייסן תולדות אהרן דער תולדות אהרן רבי איז געווען א תלמיד פונעם סאקמער רב כ'ווייס נישט וויפיל ער האט געלערנט אין די סאטמאר ישיבה וויפיל ער האט נישט געלערנט ער האט זיך געהאלטן פאר א תלמיד שוין איז למעשה וואס איז געווען איז אז ווען מ'האט געברויכט האבן שלעגער זאלן כאפן שלעק פאר סאקמער, סאקמער האט באקומען גרויס געלט, און ווען מ'האט געדארפט האבן איינער זאל כאפן שלעק האט מ'געקאלט תולדות אהרן גיין הפגנה הפגנה, שפעטער ווען דער תולדות אהרן איז שוין געווארן עלטער האבן זיי אים אנגעפיפן, מ'האט אפגעקאלט הפגנה הפגנה האבן זיי געזאגט ניין ניין ניין קום דו אראפ דא אליינס צו גיין זיין מפגין, זענען זיי געקומען? חס ושלום דו זאלסט כאפן פאר זיי שלעק, זיי אים קאלעקטן געלט? לאזטס אפ די אלע בולשיטס רבותי, דאס איז נישט קיין וועג. יעצט די רבנים האבן א כח צו האלטן אזוי, פארוואס זאלן זיי נישט ארויסגעבן אז איינער איז מעגן א פרוי מער ווי א יאר שטעלט מען אים אין חרם, אזוי ווי זיי האבן געטון מיט מיר, זיי האבן מיך געשטעלט אין חרם, איי עם דעם פראוד אוו איט, איך האב זיי אלע אין דר'ערד, איצעלע פימפ מיט אלע רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן, דאס זענען דר'ערדליגערס, אלע האבן שוין געפייגערט ביז יעצט, און דער סקולענער רבי מיטן קאסובער דאגי האבן נארוואס געפייגערט, וואס האט עטס געמיינט, ווער זענט עטס? האבן געמיינט זיי קענען מיט יעדן זיך ארומשפילן, איך בין נישט דא פאר ענקער בולשיט און פאר ענקער געלט, איז למעשה אונז מוז זיך שלאגן, אבער נישט מיט ענק נאר קעגן ענק, עטס זענטס רוצחים רשעים ארורים, עטס פארקריפלטס אונזערע קינדער, עטס פארקריפלטס דעם חינוך. עס איז דא א בריוו פון זאנענפעלד מיט שמאנענפעלד, איי דאנט גיוו א הוט פון וועם ס'איז דא די בריוו, זאנענפעלד איז יעצט דא, דו קענסט גיין צו זיין קבר און אים זאגן געב מיר א דזשאב, אז ס'איז נישט דא אזא זאך איז זיין ווארט אויך גארנישט, איט דאז נאט ווארק טאגעדער, ווייל ער האט איבערגעלאזט א בריוו מיט פופציג יאר צוריק, האט ער עס נישט געדארפט איבערלאזן, ער איז געווען א נאר אז ער האט עס איבערגעלאזט, דאס איז וואס מען האט דא געטון, מען האט געכאפט א חתימה א רב האט געזאגט, און וואט דע העל איז אלל דיס, ס'איז נשתנה העיתים, און מיט די קינדער קען מען היינט נישט זיצן נאר אין חדר און אין תלמוד תורה'ס און אין ישיבות, מען מוז לערנען לימודי חול אויך, אבער ס'מוז. קאנטראלירט, און דאס האט סאטמאר נישט געטון, זיי האבן באקומען גרויס געלט אויף צו לערנען ליב"ה הייסט עס, אדער ווי ס'הייסט ביי אונז קאמאן קאור, האבן זיי געזאגט פון אייבערשטן מאכן מיר דאך אין בוידעם אונז טו מיר וואס אונז דארף מיר, אבער דו טארסט נישט, ער מעג, דער ראש ישיבה מעג, דו טארסט נישט, איך וויל ענק זאגן רבותי לאמיר זיך אויפוועקן ווייל אונז האב מיר זיך שוין אויפגעוועקט, אונז לאך מיר פון ענק, אונז האלט מיר נישט פון ענק כי הוא זה נישט, ענקער חינוך איז אין דר'ערד, ס'איז באנקראט, ענד דאונט פול אס אינטו יור גארבידזש. יעצט ס'קומט ראש השנה, מען דארף איבערבעטן יענעם עד שירצה את חברו, מען דארף יענעם איבערבעטן, איינער איז מיר געקומען אמאל איבערבעטן אז מען האט ארויסגעשטעלט בריוון אויף מיר, אים געזאגט אז ער גייט ארויסשטעלן א בריוו און אפ'פסל'ען מיך פון אלע שולן, איך דארף דאווענען ביחידות אדער פארן יעדן טאג אויף מאנהעטן, און אמאל האב איך געמוזט וואקן יעדן טאג, ווען שבת קען מען דאך נישט פארן און יום טוב אויך נישט. ווער איז רעספאנסיבעל פאר די אלע רישות? דער דברי יואל? נו אויב אזוי בין איך נישט מקנא אין וואסערע שאול ת

האט אים גראד געגעבן. די סאטמאר האבן געזאגט הי, דארף עס דער רבי ווי זאל זאגן דברי חיים שיטה שמיטה. דרעק איז געווען. און נאכדעם איז געגאנגען און מ'האט יעדן גערוידעפט. איך האב מיך נישט געלאזט רוידעפן, איך האב זיי געזאגט איך האב ס'אין דרעק. זיי האבן געשאלטן, האב איך געזאגט קענסט יעצט שעלטן וויפיל דו ווילסט, איך האב אנגעטון א בולעט פרוף וועסט און אלעס פאלט אראפ. אזוי לערנט מען אויס דעם עולם? ווי איז געווען דער רבי ער זאל זאגן איך האב אזויפיל און אזויפיל ווייבלעך וואס ווילן א גט און זענען עגונות און מ'זאל לייגן א לחץ? ווי איז ער געווען דער אלטער? אה, מען האט אים נישט געגעבן קיין געלט פאר דעם, כ'פארשטיי. און אים זאגט מען יעצט, ניין, ער איז נישט געווען קיין פאר קיין געלט, ער איז נישט, אהרן איז אויך נישט פאר קיין געלט, ער איז נאר א מאכיל נבילות וטריפות אזויפיל צענליגע יארן מיט אלע זיינע שייגעצשטיק, אבער ער מיינט נישט דאס געלט, ער מיינט נאר דעם אייבערשטן, שטותים מיט נארישקייטן, רבותי לאמיר זיך אויפוועקן ווייל ס'קען אזוי נישט אנהאלטן, עטס ווילטס משיח זאל קומען? קען זיין עטס ווילטס נישט, קען זיין. קען זיין משה דוד נידערמאן וויל נישט משיח זאל קומען ווייל דער וועט פארלירן דאס הויז וואס האט זיך אפגעגנב'ט דארטן אין מאנרא, קען זיין ער וויל אז משיח זאל נישט קומען, ווער ווייסט, היינט ווייס איך שוין גארנישט פון קיינעם. רבותי, עס קומט יעצט אלול און עס קומט באלד ראש השנה, און לאמיר זיך אויפוועקן און צוריק קערן צום הייליגן באשעפער אזוי ווי מען דארף, זאל דער אייבערשטער געבן א כתיבה וחתימה טובה, א גוט געבענטשט יאר, א פרוי אן עגונה טאר מען נישט האלטן, ס'דא איינער א וויזשניצער איד ער האט געהאלטן א פרוי אן עגונה כ'ווייס צוואַנציק. פֿינף און צוואַנציק יאר זי האט אויך געוויינט צו די רבנים, זי געזאגט איך וויל אויכעט לעבן א נארמאל לעבן אזוי ווי יעדער, ניין איך גיי נישט! היינט הער איך קאקט ער שוין אין די הויזן, דער אייבערשטער שטראפט יעדן, נעמט אבער צייט ווייל דער אייבערשטער איז א מאריך אף. יענער האט געהאט קימאוס וואס ער דאס, וואס ער דאס, ער קאקט אין די הויזן ער איז אין א נורסינג האום. וואסער רעכט האסטו צו נעמען א אידישע טאכטער און זי מעגן זיין? ווילסטו נישט? גיי ווייטער, דעטס איט, און אז דו האסט קינדער ביסטו זיי מחויב אויסצוהאלטן אויכעט ביז א סערטען עידזש, און דאס האט אונז דער רבי נישט געלערנט ווייל ער איז געווען א בלאפער, ער איז געווען א מאראמארישער בלאפער, ער האט זיך איינגערעדט אז ער וועט זיך לעקן צו די עשירים וועט ער ערגעץ אנקומען, ער איז נישט אנגעקומען אין ערגעץ, ער איז אנגעקומען אין תחת הגדול אריין איז ער אנגעקומען, די צושאסענע קהילה. עטס ווייסט אונז האמיר איבער פֿינף און צוואַנציק דרייסיג פראצענט דראפ אוטס וואס זיי גלייבן נישט אין גאט, זיי האלטן נישט קיין שבת, זיי עסן נבילות, זיי עסן חמץ אום פסח, זיי גלייבן נישט אז ס'איז דא א באשעפער. יעצט ס'איז דא אין זיי אויכעט אפאר מדריגות, ס'איז דא וואס האלטן אז די גאנצע זאך איז איין שטיק בלאף, און ס'איז דא וואס האלטן ס'איז נישט קיין בלאף, ס'איז דער אייבערשטער האט אונז געוואלט מקרב זיין און געבן א תורה, און איך האלט וויפיל איך וויל און וויפיל איך וויל נישט האב איך אים אויכעט פייף איך אים אן. און דאס איז געווען אונזער חידוש, די הייליגע רבי, די הייליגע רבי. איך האלט ווען ער איז אנגעקומען אויף יענע וועלט האט אים דער אייבערשטער געזאגט צוויי זאכן, וויפיל תלמידים האסטו געהאט און וויפיל זענען געבליבן אידיש? די נומבערס האבן נישט געשטימט, ער איז אין שאול תחתית אזוי ווי אלע שקצים. ווער? דער דברי יואל? דאונט טינק דזשאסט ביקאוז דא האט ער געהייסן דברי יואל מיט דברי דזשאוקער אז ער איז אין די הויעכע וועלטן און מ'האט פאר אים מורא דארטן, מ'האט דארט פאר קיינעם נישט מורא. יעצט ראש השנה נישט מכפר יום כיפור נישט מכפר עד שירצה את חברו יעדער זאל איבערבעטן דעם חבר, חבר מיינט. מיינט אויכעט די ווייב, איך האפ ער מיינט די קינדער אויכעט, טאמער האסטו געשלאגן ווען מ'האט נישט געטארט, ביסטו א פושע, ביסט געווען נערוועז, האסטו געדארפט האקן דיין קאפ אין די וואנט, איך האב א רעמעדי פאר אלע נערוועזע מענטשן, גיי צו צו א שטיינערנע וואנט, פון שפיץ, און שיס זעקס מאל אריין דעם קאפ, משוגענע חיות וואס איר זענט. שוין, דער אייבערשטער זאל העלפן, ער זאל אויסהערן אלע אונזערע בקשות, און אונז נאכגעבן אלעס וואס אונז דארפמיר, און עטס א כתיבה וחתימה טובה, גוט געבענטשט יאר. כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע דיגע זאך, ס'דא אזא זאך וואס דאס הייסט א וועיפ. וואס הייסט וועיפ? וועיפ מיינט אז ס'דא אזא עלעקטראניש ציגרעטל און ס'האט אין זיך געוויסע נעקיטינס און אנדערע זאכן און ס'מאכט די מענטש אז ער זאל נישט זיין מאיגרא רמה לבירא עמיקתא ווייל ביז יעצט האט ער דאך גערייכערט, ער האט געהאט נעקיטין מיט אלעם, יעצט איז עפעס אזא אביסל אהער אביסל אהין און ס'איז געווארן א מגיפה איבער די גאנצע וועלט די וועיפ. איז וועיפ פונקט אזוי דעינדזשערעס ווי א ציגרעטל? איך ליין אז יא. זיי זאגן ס'איז די זעלבע זאך, מ'לייגט אריין אין די לינג געוויסע זאכן און עווענטשעלי באקריגט מען קענסער מיט אלע אנדערע זאכן. ס'איז דא אסאך מאל אין א סטאר דו גייסט אריין, אפילו אין א רעסטוראנט פון א היימישע, און די ארבייטערס טוען דארטן וועיפן אבער ס'קומען חברה דארט קויפן צו עסן און איך זאג זיי אייביג ס'איז דא אויפן צעטל אז פונקט ווי מ'טאר נישט רייכערן אין פאבליק טאר מען נישט וועיפן אויך נישט. עטס האטס נישט קיין רעכט דאס צו טון. מסתמא טרעפסטו נעבעך

און וועיפן טאר מען אויך נישט אין פאבליק. און דער עולם זאל זיך נישט לאזן פאפן פון די אלע ליגנס מיט די משוגעים, ס'איז דא מענטשן וואס מאכן פון דעם גרויס געלט, איז במילא וויל איך ענק זאגן, דארט ווי מען טאר נישט רייכערן אין פאבליק טאר מען נישט וועיפן אויך נישט, און טאמער וויל דיך איינער נישט פאלגן, וואק ארויס פונעם סטאר. גייסט נישט איבערמאכן ווילימסבורג, ווייל אונז האמיר געהאט אזאלכע רשעים ארורים וואס האבן עס געפירט. ס'האט זיך נישט אינטערעסירט קיינעמ'ס געזונט און קיינעמ'ס פראבלעמען, זיי האבן געטון פון וואו זיי האבן באקומען געלט. דאס הייסט וועיפ, וועיפ איז זייער דעינדזשערעס און יעדער זאל וואטשן, און אז מ'ווערט צוגעוואוינט צו די, כ'ווייס נישט וויאזוי ס'הייסט די, ניקאטין צו וויאזוי מ'ווערט צוגעוואוינט דערצו קען מען זיך נאכדעם נישט אפגעוואוינען, סאו בעיסיקלי איך זאג אייביג די ערשטע ציגערעטל וואס דו רייכערסט נישט, דארטן ליגט דיין גאנצער יצר הרע און דיין גאנצע התגברות היצר פון א גאנץ לעבן. און נאכדעם דארפסטו וויסן, פרויען טוען דאס אויכעט, טאמער זיי זענען שוואנגער קענען זיי הרג'ענען דאס קינד, זיי קענען אנמאכן א גרויסן דעמעדזש פאר די בעיבי, נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, אז דו זיצט אין א הויז און דו וועיפסט און דו האסט קינדער און אין זיי גייט אריין די וועיפ, הרג'סטו זייערע אומדעוועלאפט לונגען. הרג'סטו זיי נעבעך אוועק ביפאר זיי העוו ע טשענס, סאו יו שוד בי ווערי ווערי קערפול וואט יו דואינג ענד האו יו דואינג, און די אלע זאכן, סמאוקינג, וועיפינג, איז סאמטינג דעט שוד נאט בי דאן, ספעשעלי נישט אין א פאבליק פלאץ. יעצט, יונתן שווארץ האט געזאגט אז חטאתי עויתי פשעתי אויף וואס ער האט געזאגט אז די התאחדות האט געגעבן א הכשר אויפן וועיפ, און לויט אים האבן זיי נישט געטארט געבן א הכשר אויפן וועיפ, און יעצט. ציט ער צוריק און ער טוט תשובה און ער האלט אז זיי האבן יא געדארפט געבן א הכשר אויפן וועיפ, זאג איך אז אויף דעם וואס ער האט יעצט צוריק געצויגן אויף דעם דארף ער זאגן חטאתי עויתי פשעתי, ווייל אויף וועיפ טאר מען קיין הכשר נישט געבן, ס'איז פונקט ווי איינער זאגט ער געבט א הכשר אויף א זאך וואס דאס איז סם המוות, מען טאר נישט אויף די זאכן געבן א הכשר, יעצט איך האב געלערנט אין ארץ ישראל איז געווען א איד וואס ער האט געמאכט טשאקאלאדע, קיצור, איך בין געזעסן אין בית דין שטיבל, און ס'קומט אריין דער איד און ער זאגט ער וויל האבן א הכשר אויף טשאקאלאדע, און ער זאגט פאר די רבנים וויאזוי ס'זעהט אויס און פון וואס מ'מאכט עס, און זיי הערן עס אויס. נאכדעם זאגט אים ר' פנחס איך געב דיר נישט קיין הכשר, פרעגט ער דער איד פארוואס נישט, זאגט ער איינס האט איר דאך שוין, די קינדער זאלן זיך אינדזשויען מיט וואס ס'איז דא, מ'דארף נישט געבן אז די כשר'ע סטאר זאל אויסזעהן פונקט ווי א טרייפענע קענדי סטאר, ער האט נישט געוואלט געבן בשום אופן קיין הכשר. יעצט דאס וואס ער זאגט. ער זאגט אז די מקוה אידן פארקויפן די סחורה פאר קינדער, און ער טענה'ט אז מען זאל זיי נישט מסר'ן, פארוואס? ווייל ער איז א איד, ער איז נישט סתם א איד, ער איז א איד א רודף וואס די דין איז מצילין אותו בנפשו, אז דו קענסט אים הרג'נען פאר ער געט א וועיפ פאר א קינד צו פאר ער פארקויפט עס פארן, ביסטו מחיוב צו אים ראטעווען מיטן הרג'נען יענעם. און די גויאישע דארף מען זיכער מסר'ן ווייל דארט האסטו דאך נישט די באלאוני אז מען טאר נישט מסר'ן. יעצט איז דא סטארס וואס זיי פארקויפן דאס אפען, נאר איך גיי ענק נישט געבן די אדרעסן ווייל איך בין נישט דא ענק צו שטערן נאר צו טון גוטס פאר ענק, באט רבותי בי ווערי ווערי קערפול. יעצט צר לי עליך יונתן בני, ס'טוט מיר זייער וויי וויאזוי דו ביסט פארקראכן, אמאל ביסטו געווען ערליך נאכדעם האסטו געפאלן, יעצט ביסטו צוריק געווערן ערליך, אבער טו מיר א טובה, סטעי אוועי פון די זאכן, דו פארשטייסט נישט צו דעם און דו טארסט דיך נישט מישן, גיי צוריק צו דיין אלטע פאכן שדכנות און בדחנות.